איך וויל צולייגן נאך א שטיקל עמורדזשענסי ס'האלט אין איין אריין קומען פון זייער נאנטע מענטשן פון די נפטרת און פון משפחה זאגן אז זי איז געווען עפעס א האלב יאר צו א דריי פערטל יאר אויף ריהעב דארט אין קאליפארניע דאס קאסט זעקס טויזענט דאלער אדער מער א חודש מ'האט שוין פראבירט יעצט צו טוהן וואס מ'האט געקענט און ס'דא צוויי דראג פושערס וואס האבן איר אנגעפושט די דראגס נאכאמאל און זי האט געהאט א רילעפס און צוריק געפאלן. קאלן מיך אפ עסקנים אז ס'איז דא דריי פלעצער ווי מען פארקויפט עמטליך דראגס אין בארא פארק, כ'וויל נישט זאגן ווי ווען נישט וועט דאך דער עולם גיין דארט קויפן, אבער דער עולם ווייסט, און כ'האב שוין געהערט פון עטליכע, כ'האב שוין געהערט א יאר צוריק אויך. ווי זעמער אונז? האמער אונז טאקע אזא משוגענע קאמיוניטי אז אונז פארלאמען זיך אלעס? אויף א פאר צעדרייטע משוגעים אויף א הערשל קלאר מיט אזא יוסף דוד קרויז, זיי פירן אונז די שטאט? ס'איז אנבעליוועבל! רבותי, איף יו נאט גאנע דו מעידזשער טשעינדזשעס איז דאס געווען נעבעך א שאד פאר דאס קינד, און טאמער עט עטס יא מאכן מעידזשער טשעינדזשעס עט זי זיין די הירא וואס זי האט ארויסגעראטעוועט די קאמיוניטי פון אזא מין מפעיל לאור גורל. כ'האב געוואלט צולייגן נאך אפאר קלייניקייטן וואס ס'קומט יעצט אריין. קודם כל, די חבר'טעס פון די פייגע גרינוואלד זענען מורא'דיג צושאסן, ווייל ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט, כ'האב ענק געזאגט אויפן האטליין א לאנגע צייט צוריק אז ס'איז געווען מיידלעך וואס האבן זיך געטעקסט אום שבת און ס'איז געווען פון וויזשניץ, און די אלע מיידלעך וואס מ'האט ארויסגעווארפן איז ס'דא זייער אסאך פון זיי, ס'דא וואס האבן זיך צוריק געכאפט, ס'דא וואס האבן חתונה געהאט, ס'דא וואס פירן א אידישע שטוב, און ס'דא וואס זענען אפגעפארן לנצח, מ'האט געמאכט אזא חורבן מיט ארויסווארפן קינדער אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. ס'דא דעם רעבינ'ס טאכטער, זי האט אזוי געמעגט זיין א מנהל אזוי ווי איך מעג דרייוון א סעווען פארטי סעווען, זי הייסט גאלדי מאשקאוויטש. די מיידלעך זאגן אז דער אייבערשטער זאל איר געבן דעם זעלבן הצלחה און נחת פון אירע קינדער וואס זי האט אנגעמאכט א חורבן, כ'הער אז צוויי קינדער ביי איר איז שוין געגט צו סעפערעיטעד, ר' מאטעלע האט זיך איינגערעדט אז ער איז אין חינוך, ער האט געפענט א בית חינוך, ער האט געקענט רעיזן געלט, ער האט געקענט גנב'נען געלט פון די גאווערמענט, אבער ער האט געדארפט נעמען אריין פראפעשענעלס. די מיידלעך קענען נישט קומען צו זיך וואס מ'האט אפגעטון מיט קינדער, און זיי קענען אויך נישט קומען צו זיך אז דאס מיידל האט זיך געמוזט וואלגערן פון איין הויז צום אנדערן, דאס וואס פאפא וויל מיר פארקויפן באלאוני אז דער טאטע האט זי נאר ארויסגעווארפן און די מאמע, דער זיידע, דער פאפא רב האט געזאגט אז זי זאל קומען צו אים, נו פארוואס איז זי נישט געגאנגען צו אים? ס'איז אלס ליגנט, יעצט דרייט מען אויס אלעס אז ס'איז גאר געווען אנדערש דער מצב, דער מצב איז געווען. אז מענטשן פארשטייען נישט וואס דאס הייסט ארויסצואווארפן א טאכטער, און ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם דאס. לאידך גיסא, פאפא האט מיר געזאגט נעכטן זיי שווערן נקמה זיי ווייסן ווער די צוויי מענטשן וואס האבן געשטופט דראגס זענען, האב איך זיי געזאגט באלאוני, זי וועט קאלט ווערן אין קבר און יעדער וועט פארגעסן, קיינער גייט גארנישט טון, דער איז נאו, שווער נישט קיין נקמה, ס'גארנישט, און חוץ פון דעם, די פאפא'ס זענען דאך אויך געלטס מענטשן. מ'וועט אריינקומען, מ'וועט ענק אויך געבן די רייט פרייז מ'זאל שטיל שווייגן, דאס איז דאך אזא קאמיוניטי, סאו מעסד אפ דעט איטס אנבעליוועבל, מ'איז מסכים צו פארקויפן א קאמיוניטי, אזא משה דוד נידערמאן וואס מ'האט אים אריינגעשטעלט ער זאל העלפן די קאמיוניטי האט זיך געבויעט א הויז פאר מיליאנס אוו דאלערס אין מאנרא, זיי גנב'נען אפ, ס'דא עסן פאר אלטע, וואס הינדי קאון האט געגנבעט ווען ס'האט זיך געקריגט דעמאלטס הינדי קאון מיט משה דוד וועגן איר ברודער האט זי געזאגט זי גייט ארויסקומען דערמיט וואס סגייט פאר אלס סאיז אנבעליוועבל זאג איך פאר פאפא הער אויס סעט אדורכגיין די קריזיס א וואך שפעטער סעט שטיל ווערן און וואס גייט זיין נאכדעם גייט יעדער פארגעסן אז סאיז געווען אמאל אזא זאך פארקערט מען וועט זאגן זי געשטארבן פון א הארץ אטאק. בקיצור, אין די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען איז שוין געשטאנען אז זי האט באקומען א דום לב, דאס מיינט א קארדיעק ארעסט, און פון דעם איז זי געשטארבן א יונגערהייט פלוצלינג ביי צוויי און צוואַנציק יאר, ווייל דאס איז נאטירליך, אז מ'איז אווערדראגט באקריגט מען א דום לב, קודם איז מען דאם און סטופיד אז מ'נעמט דראגס, און נאכדעם ווערט מען א דום לב, די הארץ הערט אויף צו ארבעטן. איך קען דאך אונזער קאמיוניטי, דער איז נאובאדי היער טו דו עניטינג, עספעשעלי ווען ס'ווערט א רעזיסטענס דעמאלט ווערט יעדער איינער משוגע, יעדער ווערט צודרייט ווען ס'ווערט א רעזיסטענס, און מ'האט מורא, און זיי האבן געמיינט איך בין אויכעט אין די, זיי האבן מיר געאפערט קודם בולעטס און נאכדעם בליטש אין די אויגן און נאכדעם געלט, דאס איז וואס די קאמיוניטי איז, זאג איך פאר פאפא, ליסן, עטס זענטס אויך געלט גנבים, עטס האטס אלע יארן גע'גנב'עט. ענד יור נאט בעטער דען עניבאדי עלס, דער גרויסער פאפענער חסיד וואס ער האט דארט אין דעם גרויסן סטאר אויף ראטלידזש סטריט פלעגט פארקויפן געגנב'עטע סחורה, מען האט עס געגעבן פאר די פיפל אוו וויליאמסבורג וואס זענען ארעם, און דער גרעיפ דזשוס פלעגט ווערן פארקויפט ביי אים אין סטאר, עד כדי כך כ'האב עס אמאל געזאגט אויפן האטליין פאר פסח, איז געווען א רעדזשיסטער א מיידל, א ווייבל, זי האט ארויסגעוואקט, זי האט געזאגט כ'האב מורא מ'וועט מיך באלד קומען אויפפיקן. זי כאפט נישט אז זיי האבן גענוג קאנעקשאנס מען זאל זיי נישט קומען אויפפיקן, דאס איז וואס דא גייט פאר, זאג איך אים גארנישט, דזשאסט געב עס א וואך צוויי דריי און עולם כמנהגו נוהג, זאגן זיי ניין דו מוזט אונז העלפן, זאג איך אים איך? איך האב מיט דעם גארנישט, עטס זענטס די וואס עטס נעמטס געלט מען זאל פריווענטן דראגס, איך זאג נאכאמאל אז מען דארף לערנען אין חדר און אין מיידל סקול וועגן דראגס, ס'איז דא א נאמבער, פון די גאווערמענט אין וואן פאליס פלאזא וואס דארט קאלט מען אפ שיקן זיי ארויס פאר אלע סקולס וויפיל פעמפלעטס זיי ברויכן און יעדע גרעיד לויט זייער מדריגה נו וועט עס איינער טוהן? אה ביי אונז איז דאך נישט דא קיין דראגס פארוואס זאל איך עס גיין לערנען? יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך דער חפץ חיים זאגט אז דער גאנצער עונש פון גיהנום איז נאר בין אדם למקום מ'האט יא געלייגט תפילין מ'האט נישט געלייגט תפילין מ'האט יא געהאלטן שבת נישט געהאלטן שבת בין אדם לחבירו צאלט דער אייבערשטער אויף די וועלט קאלן מיך אפ אפאר פאפענער חברה, איך ווייס נישט צו ס'אמת, איך נעם זיבעצן טויזנט פערצן הונדערט דיסקלעימערס, זיי זאגן אז דער שייגעץ פנחס האט ארויסגעווארפן זיין שוואגער ראזען וואס איז געווען א צובליטיגטער און א צובראכענער מענטש ער האט זיך געמוטשעט מיט א זוהן א קראנקן און ער איז געווארן דער רב פון פאפא בית מדרש און מ'האט אים ארויסגעווארפן, אנדערע זאגן מ'האט אים באצאלט, איך פרעג אנדערע מ'האט אים באצאלט צו נישט, זאגן זיי דעטס אי-רעלעווענט. געזאגט. ער איז אויך אן איידעם, ער איז אויך די זעלבע פלייש און בלוט פון פאפא רב, מיין זיין ווייב, און זיינע קינדער, סא וואס וואס איז געווען דא? קודם ווארפט מען ארויס, יעדער שטויסט אין יענעם, און נאכדעם גייט מען צום אייבערשטן און זאגט, חטאנו, חטאנו, חטאנו, דער אייבערשטער זאגט, איך בין דיר מוחל, איך האב נישט קיין פראבלעם ווען א איד לייגט נישט קיין טלית און תפילין. מבטל געווען א מצות עשה דאורייתא, זאגט די גמרא, איז אינו זז עד שמוחלין לו, ער זאגט רבונו של עולם איטס נאט גאנא העפן עגעין, איך טו תשובה, איך קלאפ מיך על חטא, דער אייבערשטער איז אים גראד מוחל, אן א יסורים אן גארנישט, איי מצות עשה עס איז דאך די וויכטיגסטע זאך, דאס מאכט דאך דעם קשר צווישן אידן און צווישן אייבערשטן, באט נאו, דאזענט מין עניטינג, בעטסט איבער דעם אייבערשטן איז אלעס אין ארדענונג. בין אדם לחבירו איז דער גאנצער יום כיפור נישט מוחל, ס'איז גארנישט, בין אדם לחבירו איז יום כיפור גארנישט קיין אנדערער טאג ווי עפעס א ווי עפעס א געהעריגע טאג פון יאר, און אוודאי מען מוז פאסטן מיט אלעס, מען דארף תשובה טון צום אייבערשטן, אבער אז דו האסט נישט איבערגעבעטן א חבר איז א שאד די גאנצע עבודה, אלעס וואס דו טוסט איז איטס א וועיסט אוו טיים, אוודאי דו מוזט עס טון ווייל דער אייבערשטער האט אונז באפוילן צו טון די אלע זאכן, די חמשה. עינויים, אבער בעיסיקלי יו נאט געטינג עני פלעיס, ס'איז אזויווי דו גייסט אריין אין א סטאר צו מעיסיס און דו ווילסט קויפן זייער טייערע קליידער און האסט דיך אומגעדרייט אגאנצן טאג, טווענטי פאר אווערס, און האסט ארויסגעוואקט און האסט גארנישט געקויפט, דעטס אלל איטס איטס אלל אבאוט, און דאס האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט בין אדם לחבירו, איינער בויעט זיך אויף א שטיקל רעבעריי, א שטיקל רבנות, ניין איך וועל ארויסשטויסן דער פאפא רב, דער חזקי, דער שייגעץ, דער לאו לייף, דער גארנישט, ער האט יעדן ארומגעשטויסן. איך דענק איך בין געווען אין פאפא קעמפ און ער האט ער פלעגט האבן די איך פלעג אים רופן בלינצער רב פארוואס ווייל ער האט געגעבן א הכשר אויף דזשעי דזשעי בלינצעס דאס איז געווען זיין קרעדענטשל בחיי אביו פון יעקב חזקיה איז געגאנגען רבי אהרן ער האט דעמאלטס ב"ה דער אייבערשטער האט אים געהאלפן ער האט באקומען צווילינג אמאל האט ער נישט געהאט קיין קינדער האט ער נישט געזוכט גארנישט האט ער געטענה'ט געב מיר כאטש די הכשר

דאס האט פאפא אים אונטערגעשטעלט. זיי האבן דאס אונטערגעשטעלט, זיי האבן עס פעבריקעיטעד, ווייל זיי האבן אפילו אנגעקאלט אז ער זאל זיי נישט געבן, דער גרויסער עושר פון אסטראליע זאל זיי נישט געבן קיין געלט. און וואס איז געווען דער אויסרייד פארוואס געט ער נישט קיין געלט? ווייל ער האט אים געפרעגט, ביסטו געווען ביים רבי'נס לוויה? האבן זיי געזאגט, ניין, זיי האבן נישט געהערט אזוי נאנט צו חבד, האט ער זיי ארויסגעווארפן.

ער איז געווען אכצן יאר אלט, ער איז א בחור פון ארגענטינע, און די גאס הייסט העוועסטרא, ס'איז נישט העוועסטרא, ס'איז דא א שטעטל העוועסטרא, די גאס הייסט העוועסטרא, ער האט פארלוירן קאנטראל, און ס'איז געשען נעבעך וואס ס'איז געשען, דעם צווייטן בחור האט מען אריינגעטראגן אין די טראמא סענטער פון וועסטשעסטער, און ער איז ער איז אויף א שווערן מצב, אבער ער איז סטעיבל, דער בחור הייסט דוד יוסף בן לאה, די עיקר איז נישט דער תהלים, רבותי די עיקר איז מען דארף. שובו אל השם מען דארף זעהן צו פארעכטן דעם מצב וואס מען ווארפט ארויס בחורים, מען האט געמיינט אז בחורים זענען גארביטשעס, אזא מנהלת, גאלדי מאשקאוויטש האט ארויסגעווארפן יעדן זמן צען און פופצן מיידלעך, וואס האט זי געמיינט וואס גייען אויסוואקסן פון די מיידלעך? ס'איז אנבעליוועבל, און די זעלבע האט ר' מאטעלע געטוהן מיט די תלמוד תורה און די ישיבה, ער האט אריינגעשטעלט שרול האגער זיין זוהן וואס ער טאטשט פרויען, וואסארא דרך ארץ קען מען פאר אים האבן? פאריגע וואך איז געהארגעט געווארן א מיידל אויפן רוט פיפטי ניין אין מאנסי, דאס אלעס איז נישט קיין מקרה, רבותי אונז דארף מיר אנהייבן צו טראכטן וויאזוי פארעכט מען זיך. אויב אונז פארעכט מיר זיך נישט, וויר וועיסטינג טיים. ס'איז דא נאך א מעשה אויכעט, ווי איינער פון ווילימסבורג א מידל עידזש פלעגט נעמען א בחור און פלעגט אים ארויף פארן אויף קליימער סטריט און איין נאכט האט ער אים געהייסן דריי דיך רעכטס און איין נאכט לינקס און ער האט אים מאלעסטעט מיט אלעם, די מינוט ווען דער בחור איז שוין געווען ביי די פאליס און ס'איז דא עפעס א פרוי וואס האט צוגעהאלפן צו דעם האט מען איר אויפגעפיקט און איינגעזעצט האט זי געזאגט איך קען נישט מער אנהאלטן דאס איז געווען דא דער סיסטעם. דאס איז געווען דער סיסטעם, מ'האט יענעם אויפגעפיקט און איינגעזעצט, און ממילא האט מען שוין געקענט טון וואס מ'האט געוואלט. ווייל עטס קענטס נישט אויפפיקן דעם אייבערשטן, יו עינט גאנא דו דעט, דער אייבערשטער גייט ענק אלע אויפפיקן, און אונז איז געווען וויכטיג אז ברוך מרדכי לעבאוויטש זאל זיך דרייען ביי אונז אין גאס. איך הער זאגן, איך בין נישט זיכער, מענטשן זאגן אז ער דרייט זיך שוין ביי די בית השחיטה, מענטשן זאגן ער איז גאר א שוחט, איינער זאגט ס'איז דא א פיקטשער אין בלאט ווי ער איז בודק א מעסער, א סכין, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת די אלע זאכן, ווייל. ווייס נישט וויאזוי ער איז געווארן א בודק סכינים, צו ער איז געווארן אין די שחיטה א חזיר מפורסם וואס מען טאר נישט, מען טאר אפילו נישט ביי אים טרינקען א גלאז וואסער, ווייס נאר נישט צו ס'איז אמת, איך נעם דיסקלעימערס, אבער אים ווערט אויך נמאס זיך צו דרייען ליידיג און צו הייסן דער חזיר פון די שטאט, סאו טרייט אים, מ'האט שוין באשריבן אים אין איינע פון די בלעטער, ס'איז דא דער וואס קומט ארויס יעדע וואך, האט מען באשריבן וואסערע א צדיק ער איז, אה ס'הייבט זיך אן. ער וויל, הי וואנטס טו קאם בעק צו סאסייעטי. ברוך מרדכי דו קענסט צוריק קומען אין סאסייעטי קודם מוזטו ארויסשניידן דיין מעשה ווייל מען טראסט דיר נישט מען האלט נאך ווייטער אז דו שווימסט אין באסטאן און דו שווימסט דארטן אויף עוועניו עף ביי דעם אשכנזים און דו ביסט א חזיר מפורסם דו און דיינע קינדער אויכעט נישט אלע אבער ס'דא די זאך מוז זיך אויפהערן אויף אן אנדערן אופן אונז מוז מיר עקסעפטן אז ענק וויל מיר א קלין קאמיוניטי.

א שטיקל אנאליז פון מיין זייט, דו מוזט עס נישט אננעמען, און באט עניוועי, די מיידל איז געווען זייער זייער א קלוגע אינטעלידזשענט, בכלל מער עבאוו עוורידזש, אלע יארן געווען, געווען זייער א געשיקטע, נישט געקענט איינזיצן קיין מינוט,

איז זי געדארפט ארויסגיין פון סקול, און כ'מיין אז די סקול האט איר נישט געגעבן קיין דזשאב צו טיטשן, און דאס איז געווען אין די מכה בפטיש, אדער אדער עפעס אזא מין ענליכע זאך, וואס איז אזוי געגאנגען, זי האט געקויפט א סמארטפאון, זי האט דאס, געגאנגען און געזאגט, מ'רופט עס אין דאון דע דרעין, באט.

דער איר טאטע איז א מורא'דיגע ווארעמע הארציגע מענטש, ער איז בכלל נישט אזוי ווי טודרוס מיט זיין אנש פרידמאן וואס איז קיין שיך און צען וואס ער בלאזט מיט זיין גאווה, ער איז אייביג א צוגעלאזענער, א ווארעמער, און און ס'איז געקומען אזא מין סיטועשאן האט איר נישט געזאגט די נייע געפעכט, איז ער ארומגעלאפן צו טעראפיסטן און גערעדט מיט איר און געטרייט ווי אזוי צו קעיר נעמען, ווי אזוי צו בעסער מאכן, און לאמיך אויך זאגן די עולם שמועסט ארום אז זי איז געווארן אויפגעדראגט,

אין מאנסי קויז מיין זיין משפחה איז געווען אין אין די קאנטרי האט ער פארדינגען זיין דירה אין מאנסי דער קנעכט חיים האט א איידעם וואס וואוינט אויך אין מאנסי אין די זי זיין טאכטער איז אויך געווארן אויפגעצויגן אלע יארן פארט אין קאנטרי דאס איז וואס פאר מען וואוינט אין מאנסי דארף מען נישט גיין אין קאנטרי איז זי אויך געגאנגען אין קאנטרי מ'האט שוין פריער געשמועסט אז חיים פארדינגט זיין דירה. ער איז געגאנגען וואוינען ביי דעם ביי דעם ביי דעם ביי דעם איידעמ'ס דירה, דער איידעם דער איידעם האט א איין בעדרום א צוויי בעדרום אפארטמענט, א קליינע קליינטשיגע דירה, און די טאכטער'לע שלום דער פייגעלע איז האט געוואוינט מיט אים די לעצטע צוויי חדשים טאג איין טאג אויס און געווען מורא'דיג נאנט בקשר מיט אים. זי האָט שוין אויסגעהערט שידוכים ווי, זאָגט ער, זי זיצט זיך אָפּגעלאָזט צו ביסל אויף די געבלאָקט סייטס פון אינטערנעט וואו זי קען נישט אַריינגיין. זי האָט געהאַט לעצ, לעצטנס, כ'מיין די לעצטע צוויי וואָכן, האָט זי געקריגן אַן אַרבעט אין עפּעס אַ סטאָר אין באָראָ פּאַרק, און זי האָט פריש אָנגעפאַנגען אַרבעטן, ס'הייסט, די לעצטע צוויי וואָכן פון די זומער, ווי דער עולם קומט צוריק, און כ'מיין ס'איז אַ קליידער סטאָר, וואו זי איז געווען אַ סעילס מע, אַ סעילס דעיס, וואו ס'איז, ס'סעילסט קליידער. און ממילא האָט זי געטראָפן

דאס איז זייער א גוטע משפחה, איך ווייס עס קראנט, מיין רעבעצין איז גוט מיט איר, בכלל לעצטנס אפאר וואכן צוריק האט זי געקאלט מיין רעבעצין פרעגן עפעס א רעסעפי ווייל שבועות האט זי געגעסן ביי מיין שווער און מיין רעבעצין האט געמאכט עפעס א זאך און און זי האט עס זייער ליב געהאט און זי האט געקאכט פאר פאר איך מיין פון מקימי'ס פאר אנדערע פלעצער וואס וואס וואס טראגן קראנקע שפיטעלער. האט זי געקאכט עסן און זי האט איר געקאלט אריין צו פרעגן די רעסעפי פאר די לעצטע צוויי וואכן, איך מיין נישט נישט די לעצטע צוויי וואכן, ס'מיינט אזוי פאר פיר א פינעף וואכן צוריק, די צוויי וואכן האט זי געווען א גאנצע וואך ביזי געקאכט עסן, זי פלעגט ארויס נעמען די געשוויסטער קינדער, קראנקע קינדער פלעגט זי ארויס נעמען אונטערהאלטן, טראגן אין פארק, זי געווען עפעס א ספעשל ספעשל נשמה וואס איז נישט דא אזאנס, ליידער אזוי פריצייטיג אוועקגעריסן געווארן, ווען ס'וואלט געווען א סואיסייד קאמיטעד אדער ס'געווען א דראגס זאך וואלט מסתמא וואלט געמאכט א שטילע לוויה און זיך געשעמט דערמיט, א ראיה ס'איז נישט געווען אזא מין זאך, קוק ווי הערליך די דרשה האט דער טאטע גערעדט ביי די לוויה מיט אזא הארץ מיט אזא נאנטקייט מיט אזא און ער זאגט נאך כ'בין סופער פראוד מיט דיר. הערט זיין דרשה פון די לוויה, ס'איז עפעס מורא'דיג, ער רעדט פון די נסיונות אין היינטיגן דור, שוין, לאמיר הערן א גוטע בשורה נאך הרב. שוין, עטס האטס אלע געהערט וואס דער פאפענער אייזל האט צו זאגן, אז ס'איז גארנישט, ס'איז נישט געווען קיין דראגס, ס'איז נישט געווען דאס, כ'האב נאר געוואלט איר זאלט הערן, כ'האב דיר געוואלט זאגן, יונגערמאן, מיט דעם וואס דו טרייסט,

השם לקח יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, זי האט זיך נישט גענומען איר לעבן, דאס איז קלאר אונז זעמער אלע מודה צו דעם. יעצט לאמיר גיין ווייטער, דו זאגסט זי האט לעצטענס געהאט א גרויסע נאנטקייט צו איר טאטן, דאס הייסט זי געוואוינט אין בארא פארק ביי משפחה און זי געהאט א נאנטקייט צו איר טאטן, און נאכדעם איך וויל דיר זאגן א זאך, דאס האט מיך מורא'דיג געטאטשט, ווייל איך האלט טאקע אויכעט אז די טאטע קען זיין איז דער נואף דא, לויט די היסטערי און די עווערידזש. פון רבנים נואפים מיט אייגענע קינדער און בעלעבאטישע מענטשן מיט אייגענע קינדער זענען די רבנים וועי וועי ביאנד אזוי ווי אל על עדווערטייזט זיך מעל ומעבר אווער ענד עבאוו סאו כ'האב טאקע מורא צו נישט די טאטע געווען דער חיה אויכעט איך בין אויף יעדן איינעם סקעפטיקל און נאכדעם דו זאגסט מ'האט געמאכט א גרויסע געהעריגע לווי' און מ'האט זיך נישט געשעמט פארקערט דעיס האבן זיי געמאכט כדי מ'זאל ווייזן אז זי איז געשטארבן מיתה פתאומית, אבער נישט פון דראגס. כ'האב שוין מסביר געווען אויפן האטליין די וואך. ווען ס'איז געשטארבן א פאפענער בחור, ס'האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, האט מען געזאגט ער טאר נישט זיצן שבעה, מ'טאר אים נישט לייגן אין א געהעריגן בית הקברות, מ'האט אים געלייגט אין מאנסי אין א בית הקברות וואו מ'לייגט דארטן מענטשן וואס זענען נישט געווען קיין שומרי שבת, מ'האט שוין נאך א דראג, אווער דראג, דארטן געלייגט אפאר וואכן צוריק. דו כאפסט נישט וואס רעבעס זענען. זיי מעגן אלעס. זיי מאכן אזא שיינע לוויה פאר איר, מיט גרויסע הספדים. זאגט שיינע תורות, אזוי אז אויף די מצבה וועט נאר שטיין אז ס'איז נעבעך פלוצלינג געשטארבן, ענד דעטס איט. ווי לאנג די רבנים האבן לעבן מיט אזא מין הסתר פנים וועט קיין ארדענונג אין די קאמיוניטי נישט זיין, זיי מוזן אנהייבן צו לעבן אן אפענעם לעבן. געווען אויף דראגס, האט זיך אווערדראגט, און רבותי ס'כאפט שוין ביי די רבנישע הייזער, וכה יתן וכה יוסיף. יעצט. דו זאגסט א גאנצע זאך אז דער טאטע איז געפארן פון מאנסי איז ער געפארן אין קאנטרי, אז דו האסט אזא שוואכע טאכטער וועגן וואס פארסטו אוועק פון מאנסי אין די קאנטרי? איז נישט דיין טאכטער די ערשטע וועמען דו דארפסט פראטעקטן און וואטשן אז ס'זאל נישט געשען קיין אומגליק חלילה? וויאזוי נעמסטו דיר די חוצפה און אוועקצופארן און איבערצולאזן אזא מיידל? לאזט מען זי נאך ביי א שכנ'טע? איך וויל דיר זאגן, געווענטליך ווען איך לייג ארויף איינעם אויפן האטליין מאך איך שבע בדיקות מיט שבע חקירות, איך האב גערעדט מיט אירע בעסטע פרענדס, מיידלעך וואס זענען געווען פונקט אזוי בשפל המצב ווי זי, און זיי האבן מיר אלעס פארציילט, און איך גלייב זיי, אז זיי האבן געוויינט ביי די לוויה, איינע האט געזאגט פאר איר טאטן, טאטע איך האב געקענט זיין אין דעם באקס, נאר דו האסט געהאט רחמנות און דו האסט מיך נישט ארויסגעווארפן, דו האסט מיטגעמאכט מיט מיר שבעה מדורי גיהנום, האסט באצאלט פאר תדות, ביסט געגאנגען צו סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט, די טאטע און די מאמע זענען געגאנגען. און זיי האבן זיך אויסגעלערנט וויאזוי מען הענדלט אזא קינד, איז במילא איז געלונגען אז זיי האבן ברוך השם זיך צוריק געקערט אויפן גוטן וועג. אפאר וואכן צוריק, ס'נאך נישט דא קיין צוויי וואכן, איז ארום געגאנגען אין וויזשניץ א צעטל, און די אלע מיידלעך וואס זענען געווארן באמעס, און אסאך זענען געבליבן באמעס, אסאך האבן זיך צוריק געקערט. יעצט די וואס זענען געבליבן באמעס גייען נישט האבן אזא העלדישע לוויה, ווייל זענען נישט פאפא רב'ס אייניקלעך. סאו וויל איך דיר עפעס זאגן, פארדריי מיר נישט קיין קאפ, דו ווייסט, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, איך האלט אז דו ביסט גערעכט, איך האלט אז ס'איז אמת וואס דו זאגסט, נאר וואס פאר א גוט יאר קאלסטו מיך אויפן האטליין? איך האב א טעלעפאן, מענטשן קענען מיין נאמבער, ווער ס'וויל קאלט מיך דיירעקט, און פארוואס ביסטו אריינגעקומען אן א טעלעפאן ווי צוריקצוקאלן? אפשר וויל איך מיך מיט דיר דורכשמועסן? נאר איך וויל דיר עפעס זאגן, איך זאג אייביג ס'איז דער אלטער. דער סאטמארער אזיאטישער מארמאראשער וועג, קענסט דיר אויך זאגן, ס'איז די אלטע פאפענער וועג, דעטס אלל איט איז. וואס מיינסטו איך בין דיין בהמה? איך בין דיין אייזל? וועסט מיר פארדרייען א קאפ אז ס'איז נישט אזוי געווען נאר אזוי געווען. ס'איז געווען א ביטערער אומגליק און א שווארצע פלעק פאר כלל ישראל אז פאפא וואס דאס איז פון די גרעסטע הויפן היינט וואס איז דא אין אמעריקע און אין די וועלט זאל אזאנס געשען. זיין טאכטער האט זיך געדרייט פון רעכל צו מעכל און ווען א טאכטער נעמט זיך דרייען קומען גראד די דראג פושערס און זאגן ליסן איך זעה ביסט אפסעט וואס ברויכסטו דאס האבן דיין טאטע האט געשלאגן כפרות מיט דיר שלאג כפרות מיט אידישקייט און זיי געבן זי גראד דראגס DRUGS סא זי איז נישט געשטארבן פון דראגס נאר פון וואס איז עקזעקטלי געשטארבן פון וואס דו זאגסט דאך נאכנישט פון וואס זי האט זיך נישט גענומען דאס לעבן דער עקסטרא האט עס גענומען, אבער פון וואס איז זי געשטארבן? וואט טריגערט איט? דעיס זאגסטו נישט, סאו ס'איז אלל באלאוני, ליסען טו מי, ליסען, האסט קינדער אין שטוב, זעה ס'האט ביי דיר נישט געשעהן אזא זאך, ענד דאונט בעליוו אז ס'איז נישט פון דראגס, און כ'ווייס נישט וויפיל קינדער דו האסט, נא זעץ אראפ אזוי ביים טיש, אזוי ווייסט איינמאל ביינאכט, און נעם דיך טראכטן, וועסט ארויסקומען, דעי האט זיכער נישט קיין דראגס, דעי איז אזוי תמימות'דיג אז זי ווייסט גארנישט. אויפן זינט ער האט מיין זאגן דעם אמת וועסטו געוואויר ווערן אז איינע האט שוין א בויפרענד און שטופט שוין מיט איר אין די וואדזשיינע און זי ווייסט שוין וויאזוי מען זאל זיך וואטשן ווייל זי האט די צוויי פילן די רויטע פיל און די פיל די מארנינג עפטער ווייל אמאל ארבעט נישט די רויטע פיל און דיין בחור האט אינעם בערזל אזא קליינעם ענוועלאופ וואס דארט האט ער אביסל ווייסע פאודער און דאס נעמט ער ביי דוד ראזענבערג אין בעקערי וועגן שמירה מצות. און די זעלבע זאך קריגט מען אין פאפא צעלע מצה בעקערי אויך. כ'האב אמאל געזאגט אויפן האטליין אז יעדע מאמע זאל באקוקן איר קינד וואס ער האט אין די טאש, האט זיך געטראפן ביים זוהן אז ער האט פון די ווייסע שטויב, דאס איז דראגס, די מאמע האט נישט געוואוסט, פרעגט זי דעם זוהן וואס איז דאס, זאגט ער מאמע דאס האב איך גענומען אין סאטמארע מצה בעקערי, דאס איז א שמירה, דאס איז פון מעהל פון מצה שמירה. ענד יו וויל בי סורפרייזד וועם דו האסט די ליעסט חושד געווען דער איז דער גרעסטער שייגעץ ענד עז לאנג עז יו ליוו אין דענייעל מיר לעבן אזוי מען האט געלעבט ביז יעצט ברוך השם דער עולם וויל שוין נישט לעבן אין דענייעל און הער דיך אויך אויף די אלע משוגענע זאכן דו ווילסט פראטעקטן דעם פאפא'ר רב'ס כבוד זיין כבוד איז אז ער וואלט זיך אויפגעשטעלט שטאט צו זאגן די אלע זאכן וואס ער זאגט ביי תקיעת שופר און ביי כל נדרי און קען זיין איך ווייס נישט ער זאגט אויכעט ביי הושענות. די אלע דרשות זענען נישט ווערט א דיים אין די היינטיגע וועלט, גארנישט ווערט. ער זאל אנהייבן צו רעדן רבותי ס'איז דא סעקשועל אביוז, ס'איז דא דראגס, און נאכדעם סטראשעט מען אפ די וויקטימס, און ער דארף מסביר זיין קלאר און דייטליך אויב דו ווילסט נישט דיינע קינדער זאלן זיין וויקטימס, זאלסטו דיך נעמען רעדן ביי יעדן שבת טיש פון דעם, יעדן שבת טיש, טאלק אבאוט איט. עקספלעין די טשילדרען, זאג זיי וואס א פינוס איז און וואס א קישוי אבר איז און וואס א וועדזשיינע איז און וואס אן אחור איז און זיי זיי מסביר אז דאס טאר מען נישט טאטשן און מען טאר זיך נישט אויסרייבן און א מיידל טאר אויכעט נישט טאטשן די קלעטערע אז עס זאל ווערן עראוזד, טאלק טו דעם אפען, דאס איז אידישקייט, און די אלע אנדערע זאכן מיט די געפלאצטע קליידער מיט די געשמאצטע קליידער און איך ווייס דארטן וואס נאך ס'איז דארטן דא די אלע זיבעציגער שטרימפ הונדערט פערציגער שטרימפ, דאס אלעס איז סעקענדערי, דאס איז נישט פאר לעזן דעם חורבן וואס אונז האמער אין אונזער דור. ס'איז וויכטיג, איך זאג נישט, אונזער רבי דער הייליגער דברי יואל האט דאס גערעדט כל נדרי ביינאכט, אבער ס'איז נישט טאפ פריאריטי, פירסט פריאריטי איז די זנות וואס גייט פאר, איך קען נעבעך א וואוילן בחור, ער איז שוין היינט תורה יא תורה ניין אביסל צופידלט און צורידלט, האט ער מיר פארציילט, אז זיין קילער האט זיך אנגעהויבן איינמאל כל נדרי ביינאכט אין סאטמאר אין וואן פיפטי טו ראדני, ער איז געגאנגען נעם מאכן קטנים אין בית הכסא אונטן און דארט איז געשטאנען אן אלטער איד מיטן קיטל אינעווענדיג אין דעם טוילעט און דאס יונגל נעמט ארויס זיין ערווה ווייל ער וויל גיין קטנים און דער אלטער שטייט און רייבט אים אויס, שרייט ער רב איד ס'איז יום כיפור ביינאכט, זאגט ער וואס אינטערעסירט דיך קודם לאמיך טוהן וואס איך דארף טוהן נאכדעם וועט מען רעדן וואס איז היינט מיטן קיטל. און מיט דעם זרע לבטלה'דיגן קיטל איז ער ארויף געגאנגען אין שול און ווייטער געזינגען מיטן עולם. אוי ונסלח לכל עדת. רבותי, מען דארף שטעלן אין אלע טוילעטס משגיחים, דער בעלזער שיקט ארום אין זיין בילדינג אפשר דרייסיג פאר משגיחים, ער האט אויך אויסגעהערט דעם האטליין, ער ווייסט אויך וואס איז געווען אין תל אביב, און איינער פון זיינע הויפט. די ראש הכולל דארטן איז געשטארבן מיט א הארץ אטאק הי קאדנט גאו טרו די סיסטעם און די פרעגן אלס אין וועלט זרוק און ווען וועמיר אונז דאווענען זאגט ער עטס יעצט עטס פטור פון דאווענען איך בין ענק מוציא מיטן דאווענען אזוי זאגט ער זיי און ס'נישט דא א פלאץ ווי ס'נישט געטשעקט א גאנצע ראש השנה יום כיפור און סוכות איינער האט מיר געזאגט קום אריבער מיטן טלית איבערגעדעקט קיינער וועט נישט וויסן ווער דו ביסט צו קענען דאווענען אין בעלז די הייליגע טעג. זאג איך אים ניין ניין ניין נישט נאך די דרייסיג סעטס משגיחים וואס זיי קוקן אונטערן טלית אויך און אזוי דארף מען טון היינט אין אלע קהילות ווייל אלעס איז הפקר און אן אינעסענט בחור איז געווען אלט עלף יאר נאך געווען פאר די בר מצוה ווייסט אז ס'איז יום כיפור און ער וויל נישט א חזיר זאל אים טאטשען און יענער שרייט ס'איז גארנישט און היינט איז ער אלט זיבען און דרייסיג אכט און דרייסיג אפשר ניין און דרייסיג שוין קיינמאל נישט חתונה געהאט און געווארן צופירלט ניין ער איז שוין געווען צופירלט ניין ס'איז נישט געווען דראגס. נאר וואס איז עס געווען? איינער זאגט מיר פונקט די וואך ווי גערעכט איך בין מיט די גאנצע מלחמה, ער געהאט א קינד, ער האט געהאט העדעקס, האט מען אים געגעבן אקסיקאנטין, איך רעד אסאך פון די פיל, אזא א אכציג מיליגראם פון דעם איז ארגער ווי דראגס, דער האט אנגעהויבן צו נעמען איינס איז אים בעסער געווארן, נאך האט ער גענומען צוויי כאטשיג דער דאקטער האט נישט געהייערט די דאוסעדזש, אין סוף האט ער אריינגענומען פיר פינעף מיט איינמאל, סתם הונדערט מיליגרעם. און ער איז געווארן א דראג עדיקט און ער דער טאטע האט געמוזט באצאלן צענליגע טויזענטע דאלער אים אפצונעמען אראפצונעמען פון די דראגס און דער טאטע פלעגט אים אייביג זאגן איך וויל נישט זאלסט זיין א איד איך זאל זיין א גוי אבער זאל זיין נארמאל פרעג איך דעם טאטן ווי האסטו געהאט א רעכט אזאנס צו זאגן זאגט ער כ'האב געפרעגט איינער פון די גדולי הרבנים און ער האט געזאגט דאונט פוש הים אינטו ביקאם דזשואיש פוש הים אינטו ביקאם נארמאל און דער טאטע זאגט ס'איז אויף אים געפאלן די שווייס ער האט עס נישט געקענט דורכטראגן אבער דער רב האט אזוי געפסקנט, ביסט נישט קלוגער פונעם רב. דער סוף איז ער היינט פון די גאר וואוילע אינגעלייט אין שטאט, איך וויל נישט זאגן ווי ווייל איטס נאובאדיס ביזנעס. דער רב האט אים געזאגט זע ער זאל זיין א נארמאלער גוי, געב אים טערעפי, גארנישט פון אידישקייט, דאונט פוש אים. און פארשטייט זיך ווען ער איז געזונט געווארן האט ער געזוכט אידישקייט אל תטוש תורת אמך. דער ציל פון יעדן מענטש איז צו גיין אויף די וועגן ווי די עלטערן זענען געגאנגען. אבער ווען דער טאטע פושט עס ווען, וואלטן געשען צוויי זאכן, קודם ער וואלט. צו להכעיס וואלט ער דווקא נישט געוואלט גיין דעם וועג, און צווייטנס ער וואלט נישט געזונט געווארן, ער איז נאר געזונט געווארן ווייל דער טאטע האט גענומען פעישענס און געווארט. סאו כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל רבותי, לאמיר נישט לייקענען, לאמיר פעיסן ריאליטי, ס'איז געווען דראגס, און אז ס'איז דא דראגס איז דא פושערס, און די פושערס דארף מען אונ. אונטער ברענגען, און מען דארף עס זייער ערנסט נעמען, מיך האט עטס ארויס געווארפן פון שול, איך האב דאך נישט געגעבן קיינעם קיין דראגס, עטס דארפטס ארויס ווארפן די וואס זיי פושן, אין יעדע שול איז דא פושערס, און זיי פושן פאר קינדער אומזינסט, נאכדעם ווען דאס קינד ווערט שוין אדיקטעט מוז ער שוין ברענגען געלט, די זאלט עטס ארויס ווארפן, נישט מיך, איך האב דאך ענק נישט מטמא געווען די שול ברוך השם, און איך האב נישט אריין געברענגט קיין דראגס. סאו וואס האט עטס אז איך בין אינדרויסן אז די וואס זענען מטמא דעם שיל זיי פארקויפן דראגס קענען בלייבן דארטן רואיג? דאס איז דער חילוק צו מ'נעמט אריין נארמאלע מענטשן צו זיין גבאים צו מ'נעמט אריין אזאלכע קראנקע משוגעים ווי עלפערט און יצחק שטערן און ענזל שטערן ס'דאך קראנקע מענטשן ס'דאך נערוון קראנקע די ליידן דאך אויף נערוון יעצט היינט אינדערפרי אין מאנסי אין א גאס העווערסטראו, איז געהארגעט געווארן א בחור און א צווייטער איז נעבעך ערנסט פארוואונדעט, מען האט אים אריינגעפירט מיט א טשאפער אין שפיטאל אריין אין וועסטשעסטער, די גאנצע מעשה דאזענט סאונד קאושער, ווי זענען געקומען דארטן די בחורים, און וויאזוי דאס אז יענער האט פארלוירן קאנטראל, יענער איז אן אף דוטי פאליס אפיסער, קען זיין ער איז אויך געווען אויף דראגס, קען זיין ווי דער פאפער יונגערמאן איז מסביר, ס'איז נישט געווען קיין דראגס, ס'איז געווען קאפי, ער האט געטרינקען קאפי מיט אסאך קעפין, נישט דיקעפינעיטעד. כ'האב ענק שוין געזאגט, דער חפץ חיים שרייבט אין איינע פון זיינע בריוון אז דער גאנצער עולם הבא, דער גיהנום, האט צו טון מיט בין אדם למקום. האסט געלייגט תפילין, האסט נישט געלייגט תפילין, באצאלט מען דיר. און בין אדם למקום איז זייער גרינג. דער אייבישטער זאגט, די גמרא ברענגט אז טאמער איינער האט געטון, למשל ער האט נישט געדאווענט מיט מנין, ער האט נישט געלייגט תפילין, ער האט נישט געזאגט קרישמע, עבר על מצות עשה, לא זז עד שמוחלין לו, ער קלאפט זיך ביינאכט, רבונו של עולם, סלח לני, זאגט דער אייבערשטער איך בין דיר מוחל, זייער גרינג דורכצוקומען. זאגט דער חפץ חיים, די גאנצע זאך וואס דער אייבערשטער געט אויף דעם שווערן דין וחשבון איז בין אדם לחבירו, זאגט ער, און דאס צאלט ער נישט אין גיהנום, דאס צאלט ער אויף די וועלט. אזוי לאזט זיך אויס מיט אלע. איך הער זאגן אז ס'איז געווען א שיינע קהילה אין מאנסי וואס דער ראזנער האט עס אויפגעארבעט, נאכדעם איז געקומען דער זון, ער האט אנגעהויבן צושטויסן. געזעצן, דער זון פון פאפא רב, איך וויל זיין דארטן רב, און האט יענעם ארויסגעשטויסן, סאו בקיצור יעצט האט מען דיך צוריקגעשטויסן, דער אייבערשטער שטויסט יעדן, בין אדם לחבירו איז די הארבסטע זאך וואס איז דא, סאו יעצט ביסטו רב פון א שול און דו האסט נישט די טאכטער, סאו ביסטו גליקליך, וועסט האבן פופציג אינגעלייט וואס וועלן דיך פרעגן שאלות, און שוין, און דו האסט עס נישט געקענט מאכן אויף אן אנדערן וועג, איך הער זאגן מענטשן זאגן מען האט אפגעצאלט שמאגעצאלט, אפגעצאלט שמאגעצאלט, דאס איז גארנישט ווערט, האסט יענעם שופך דם געווען פאר גארנישט. שוין די וועלט איז גרויס, מאנסי אליין איז דא זעקס פלעצער צו מאכן א פלאץ א שול פאר פאפא, בין אדם לחבירו איז די שווערסטע זאך וואס איז דא, און נאכדעם די גאנצע פאפא דארטן אין מאנסי און אפילו דער שער דא ווי מען גייט אריין אין בית מדרש איז אויכעט געגעבן געווארן דורך איינעם וואס נישט ער האט אנגעשוואנגערט די גוי'טע, די גוי'טע האט אים אנגעשוואנגערט מיט עידס, דאס איז די יחוס. געיסע הילותיך, נעם כאטש אראפ דעם סיין ווער ס'האט עס געגעבן, אה עס איז א מצוה מפרסם צו זיין, ס'הייסט מיט אנדערע ווערטער ווען איינער קען זיך גוט וואטשן ער טוט אן א דאבל גומי אפילו איינס פלאצט העט ער נישט קריגן עידס, איז לויט דעם מעג מען גיין צו זונות. סא האסטו א פראבלעם פארוואס פאפא רב האט געמאכט א שיינעם הספד, ער האט אויף יענעם איד געמאכט דעם זעלבן הספד. סיסטעם, און ווען ס'איז געווען נעבעך די ביטערע מעשה וואס א שיקסע איז געקומען און זי האט געזאגט אז זי וויל האבן טשיילד סופארט ווייל איינער האט אנגעזייעט זי אין א בוילער רום, האט פאפא רב יענעם געזאגט, זייער פיין, גיי ארויס פארגלייך דיך מיט איר, אבער ער געהייסן זאל אוועק מופן פון וויליאמסבורג, ווי האט ער אים געשיקט מופן? הא הא, צו נישט גלייבן, אויף מאנסי! הא הא! און יעצט אויף מאנסי שלאגט מען זיך ווער ס'זאל זיין דער רב. ס'איז א מקום המוכן לפורעניות, אונז שיקט מען אלע חזירים דארט. דוועק האט זיך באזעצט אין מאנסי, משה טרענער איז אין מאנסי, ישראל האגער המצרי איז אין מאנסי, און ווער איז נישט אין מאנסי? יעדער איז אין מאנסי. און די רשעים זאגן זיי נעמען נישט אן אלע קינדער. ניין, מען מוז זיך ביי זיי מעלדן פריער. כ'הער זאגן א בעלזער האט יעצט ארויסגעמופט, האט מען אים געזאגט מ'וויל פופציג טויזנט דאלער מ'זאל אננעמען די קינדער. איז כ'הער זאגן, כ'נעם דיסקלעימערס. זעקס הונדערט דיסקלעימערס. פרעג איך יענעם וואס איז געווארן דער סוף, זאגט ער כ'האב מיך פארגליכן אויף פינף און צוואנציג, פרעג איך אים אויף וויפיל יאר איז דאס פעליג, ווייל מארגן קענען זיי עניוועי ארויסווארפן דיינע קינדער, רעדט זיך דא פון רוצחים. ישראל האגער המצרי וואלט נישט געקענט קריגן א טוילעט דזשאב אויפצוקלינען די טוילעטס אין א מקווה אדער אין א שול, אזוי ווי ער איז אריינגעפאלן צו זיין טאטענס אין בעט, הע הע. ט, עט ער זיין ראשכבה"ג. די גמרא זאגט אז ס'איז דא דריי זאכן וואס איז נשתנה שמו, אמאל האט מען גערופן א ארון קודש א ארנא, און אזוי ווייטער. יעצט, כ'האב שוין אסאך מאל געפרעגט, וואס איז מיר א חילוק וויאזוי ס'האט געהייסן צוויי הונדערט יאר צוריק? וואט דיפרענס דאז איט מעיק? וואס לערנט אונז דא די גמרא? נאר וואס, א טיפע זאך. די גמרא לערנט אונז אזוי, ס'ווענדט זיך צו ס'איז אן ארון קודש איז עס אנדערש צו ס'איז א. דראגס איז עס אנדערש. אז ס'איז געשטארבן א רעביש קינד וואס האט זיך אווער דראגד, דעמאלטס איז עס נישט געווען דראגס. ס'איז געווען א זאך, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז געווען, ס'איז געווען שלעכטע לופט און זי האט עס נישט געקענט אטעמען געהעריג, זי האט געהאט אסטמא. און די זעלבע איז מיט יעדן. א רעבישע שייגעץ איז מאונס א קינד? ער האט נישט מאונס געווען, ער האט נאר צוגעשטופט זיין ערווה פאר ליבשאפט, וויאזוי האט משה הערש קליין געזאגט, דאס הייסט זיידע ליבע. זעט אויס זיידעס שטופן אויכעט. דאס זאלט עטס אלץ געדענקען. פארדרייטס מיר נישט קיין קאפ.

צו שוואכער מאכן אונזער מלחמה, און אונז גיימיר זיך נישט לאזן, זעמיר נישט באזארגט. יעצט דיך שטעל איך ארויף מיט דיין קול נישט געטוישט, ווייסט פארוואס? ווייל דו האסטעך דיך נישט געשעמט מיך אנצוקאלן, דו האלטסטעך אז דו טוסט א גוטע זאך, די פעקט וואס איך עקסעפט עס נישט דאס איז מיין פראבלעם נישט דיין, איז איך שטעל דיך ארויף פונקטליך, ווער ס'דערקענט דיך זאל דיך דערקענען, מיר זעט אויס ביסטו משפחה אויכעט, עפעס דיין שווער, דיין טאטע, עפעס, יא ס'גוט, און כ'האב עס שוין געזאגט פריער. און איך וועל עס איבערזאגן, איך האב גערעדט מיט אירע פרענדס, און אירע פרענדס באשטעטיגן ס'איז געווען דראגס, און זי איז געווען פאר ריהעביליטעישאן, און זיי באשטעטיגן אז מען האט זי ארויסגעווארפן פון שטוב, און זי האט געזאגט זי האט נישט וואו צו גיין, און דאס האט זי אראפגעברענגט אינגאנצן. און נאכאמאל זאג איך, ווער ס'האט א שלעכט קינד אין שטוב, האלט אים. ס'איז געווען דארטן די כיטשער באבע האט געזאגט אזוי, אז דו האסט א וואוילן קינד זאלסט עס נישט ארויסגעבן פאר א פרעמדן, אז דו האסט זאל די משפחה געניסן דערפון, און אז דו האסט א שלעכט. קינד זאלסט עס אוודאי נישט ארויסגעבן, ווייל דעמאלטס וועט זיין א פגם, יעדער וועט זאגן אז די משפחה זענען דא משוגעים. די זעלבע דארף מען אונז טון מיט די ארויסגעפאלענע קינדער. געדולד, געדולד, געדולד, דעטס אלל. און אז דו קענסט עס נישט נעמען, גיי דו צו א סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט מיט דיין ווייב, און נעם דו אויך אביסל נערוון פילן, ווייל בעיסיקלי ביסטו שולדיג פאר די גאנצע זאך, ווייל אז מען מיסהענדלט קינדער לאזט זיך עס נישט גוט אויס. יעצט, כ'האב נאך געוואלט זאגן אסאך וואס האט נישט צו טון מיט דעם שמועס,

און דער סוף איז געווען אז מ'האט אים מעביר געווען, מ'האט אים ארויסגעווארפן, און דער נייער מנהל הוועדה האט געזאגט אז איך בין גערעכט געווען, און נאך א מזל מ'האט אים מעביר געווען ווייל דא וואלט געפעלט דאס און דארט יענץ, נאך זאגט מען די אראבער טוען אפ שטיקעלעך, אה מ'דארף האבן א פראפעשען, סאו א גרויסן שקויעך אז האסט מיך פראבירט ארויסצואווארפן פון אלע מקווה'ס און דארט וואו מ'נעמט מיך נישט קומט זיך ענק זיכער א שקויעך, ס'יעצט דא א מעשה אין ארץ ישראל אז דער לוי לעווייוב. האט געבויעט א אנדערגראונד געראדזש, אראפגעגאנגען פיר אדער פינף שטאק, און איין אינדערפרי אלעס האט קאלעפסט, און ס'האט געהארגעט אפאר מענטשן, און אפאר טרעפט מען נאכנישט, זיי זענען מסתם אויכעט טויט, און מ'טרייט צוזאמצושטעלן דעם פאזל. האט מען יעצט אהערגענומען דעם מנהל הוועדה, ווייל ער איז דאך ריספאנסיבל פאר דעם. מען האט אים אהערגענומען, איז מען געוואויר געווארן אז ער האט נישט קיין עקספיריענס, ער איז דזשאסט א נולי גרעדזשועט פון ענדזשינירינג סקול. איז האב איך. ממש איך האב אזא שמחת הנפש אז איך האב דעמאלטס זיך געשלאגן און איך געדענק דעמאלטס איז געווען דער וואס האט געגעבן דאס געלט פון אמעריקע ס'איז געווען וויגדאר יאקאבאוויטש ער פלעגט שרייען אויף מיר דו ביסט נישט קיין בוימייסטער דו ביסט נישט און דו ביסט נישט און דו ביסט נישט זאג איך אים איך בין יא א בוימייסטער פרעגט ער ווי האסטו געבויט זאג איך אים אריבער צוויי הונדערט און פופציג מקוואות האב איך שוין דעמאלטס געהאלטן און יעצט בין איך אויכעט ערגעץ זייער ווייט אוועק אויף א מקווה. כ'האב אים געזאגט איך בין יא א בוימייסטער און ער האט געשריגן דו ביסט נישט, פארשטייסט איך האב מיך געדארפט קריגן מיט אים צו איך בין א בוימייסטער צו נישט. דא ביי אונז אזאלכע זיסע יונגעלייט איך זעה זיי גייען ארום מיט די בלו פרינטס איך ווייס וואס דאס איז הע זיי ווייסן יעדע זאך ווי ס'באלאנגט און מ'דארף דאס מאכן פאר דעם און זיי זענען קיינמאל אין קיין קאלעדזש נישט געגאנגען דערום זאג איך עפענטס נישט קיין קאלעדזש מאכטס קאנטעקט מיט קאמפעניס גרויסע קאמפעניס און שטופטס אריין אונזערע אינגעלייט דארט. אה, נאר עטס ווילטס שוין דער רבי זכרונו לברכה און כאפן בילקעס ביי שלש סעודות. פיין, געזונטערהייט, יו וואנע ליוו דיס וועי ליוו. איז ווען כ'האב דאס געזעהן האב איך מיך דערמאנט וואסערא מלחמה איך האב געהאלטן דעמאלטס. און ער זאגט מיר איך בין נישט קיין בוימייסטער. דער קאלעדזש גרעדזשועט איז יא א בוימייסטער. דערווייל זענען זיבן אכט אדער ניין מענטשן געהארגעט געווארן און וואס דאס גייט קאסטן צוריקצופיקסן און אוועקרוקן די ראביש מיט אלעם. סאו ער איז יא א בוימייסטער איך בין נישט קיין בוימייסטער. דערווייל מיין מקווה שטייט שוין מסתם צען פופצן פֿופֿצן יאר שטייט אזוי ווי עס דארף צו זיין, אזוי ווי ס'איז עטס טובל'טס ענק אין א מקוה וואס איך בין געווען די דיזיינער און איך בין געווען די גאנצע ברעין ביהיינד איט און געזעסן דארט חדשים, דאס איז אין קרית רמון, יוזשעף וועט ענק זאגן אז ס'איז אמת, שאלה איז נאר צו היינט מעג ער אויסזאגן דעם אמת, אבער שטילערהייט פרעגטס אים, וועט ער ענק זאגן איי וואס ריספאנסיבל פאר עוורי מאוו אווער דער, און אזוי מיט אנדערע צענדליגע מקווה'ס, נאר דאס איז די סאטמארע דרך, איך וויל יעדן אונטערברענגען, איך מוז זיין דאס העכסטע און איך אליין האלט אויך ביי גארנישט. נישט, מען האט אונטערגעברענגט דעם צעהלימער רב, מען האט אונטערגעברענגט דעם פאפא רב, מען האט יעדן אונטערגעברענגט, און היינט האלטן זיי ביי גארנישט, היינט האבן זיי אויף דעם איד אויפן אינטערנעט, א רב קאלט מיך אן, משה האט אים יעצט געזאגט ס'איז נישט אמת ס'גייט נאר מיט אימעיל, זאג איך דעם רב, איר זעט דאס, אזאלכע בהמות זענט איר, איר מישט אייך, איר שטעלט צאם א ריזיגן ריזיגן פראטעסט קעגן די טעכנעלאגיע, און סקעלענער רב איז דער גרעסטער טיפש, ער פירט עס, כ'וויל ענק פרעגן א שאלה. דו ווייסט וויאזוי ס'ארבעט דער אינטערנעט? דו ווייסט וויאזוי אימעיל ארבעט? פראביר צו שיקן איינעם אימעיל אן א אינטערנעט. פראביר. קלאפ אריין, שיקסט אים, בום! און ס'האט נישט קיין קאנעקשאן. אינטערנעט, קומט גראד ארויס, ס'איז אזא שווארצע חיה, ס'איז אזא קענגערו. און ס'זאגט דיר, אנטשולדיגט, דו האסט נישט קיין אינטערנעט. און דאס איז געוען משה'ס חשבון. ער וועט איינרעדן די רבנים, ער האט נאר אימעיל. יעצט, כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך. דעם וואס מען האט איינגעזעצט יעצט פאר וועלן הרג'נען א מענטש, דער הייסט שמעון לעבאוויטש, זיין טאטע הייסט אברהם משה לעבאוויטש, דער טאטע זיינער וואוינט ערגעץ אין אסטראליע, איז כ'האב געוואלט וויסן צו דאס איז נישט ברוך מרדכי'ס א נעפיו, איינער זאל מיך אפקאלן און עס זאגן ווייל איך קען נישט דערגיין די אינפארמעישן, ווייל טאמער ס'איז יא, דעמאלטס קען מען זען אז דער באשעפער פירט נאך די גאנצע וועלט אזוי ווי עס דארף צו. צו זיין. ער האט קיינמאל נישט אפגעלאזט פון פירן די וועלט, נאר מען מיינט אז ווייל ס'איז דא א הסתר פנים קען מען טון וואס מען וויל. ס'איז מיר זעהר וויכטיג צו וויסן, ווער ס'קען זאל מיך קאלן און זאגן. ווי ס'זעהט זיך אויס גייט ער שוין נישט ארויס, ער ער בלייבט שוין דארט פאר לייף, און דער עולם זאגט נע, דא אביסל סעקשול אביוז, נו שטופט מען יענעם אין תחת אריין, נו וואס איז דען, אבער אבי רציחה נישט דא, און אזוי ווייטער. ס'איז דא די זעלבע רציחה, קוקטס אן, מ'האט געוואלט נעמען א אינגערמאן וואס וויל נישט געבן א גט, און מ'האט אים געוואלט הרג'ענען, איך קען דאך נישט אויספיגערן וואס מ'וואלט געטון מיט די באדי, ווייל וועלכע רב וואלט געלאזט אז א פרוי זאל חתונה האבן אז מ'זעהט נישט די באדי, מוז דאך די באדי אויך דא זיין, אז די באדי איז דא קען מען דאך עס שוין אינוועסטיגעיטן, און וואס האט מען עס געדארפט שלעפן אויף פענסלעוועניע, כ'הער זאגן ווייל זיי האבן געוואלט אז די עף בי איי זאל אריינקומען, ס'האט געמוזט גיין

שוין. יעצט ס'האלט אין איין אריינקומען די נייעס, ס'איז מורא'דיג אז דער לעבאוויטש וואס מ'האט איינגעזעצט, ער פלעגט גיין מיט ר' אהרן יעדן אינדערפרי אים אויפפיקן צום דאווענען, סא אזוי ווי מ'גייט אים אוועקשפארן פאר די רעסט אוו היז לייף, האב איך געזאגט פאר קרית יואל, איך זוך דאך א דזשאב, איך וואלט געווען זייער גוט צו גיין מיט ר' אהרנ'ן, אפשר אז דער משוגענער וועט מיך אויסהערן, וועט דאס שטאט זיין נארמאל. זאגט מיר איינער ניין אבער ער פלעגט אויך נאכשרייען נאך די אלע פרויען וואס האבן חתונה געהאט אין דעם זאל וואס רבי אהרן טוט נישט אוקעי'ן און זיי דערציילן אמאל האט ער נאכגעשריגן אין פראנט פון גרויסן בית מדרש פאר א פרוי און די פרוי האט מפיל געווען אזוי פארציילט מען און מ'איז געלאפן אים דערציילן זאלסט וויסן וואס דו האסט געטון זאגט ער ס'איז עניוועי נישט געווען קיין כשר קינד. די שאלה איז צו דו ביסט יא געווען א כשר קינד. און שאפראן רב, איך הייב שוין אן תשובה צו טון, כ'האב געזאגט אז דיין זון איז נאכגעלאפן פרויען באט עניוועי דער גרעסטער שייגעץ ער איז נישט, ווייל דערווייל האבן פרויען נישט מפיל געווען פון אים ווייל מ'האט אים געהאלטן סתם פאר א משוגענעם. יעצט ער האט אויך געזאגט, איכה איכה ישבה בדד העיר האט דער טאטע פון דעם פארשטארבענעם מיידל געזאגט, זי געזעסן נעבעך אליינס, איכה ישבה בדד, זי האט נישט קיין מאן ווער ס'זאל נאך איר וויינען, און זי האט נישט קיין קינדער ווער ס'זאל נאך איר וויינען, דו רשע, דו שייגעץ, זי האט יא ווער ס'זאל נאך איר וויינען, דו זאלסט צו וויינען נאך איר, דו האסט זי באגראבן, דו זאלסט זאגן קדיש נאך איר, דו לאו-לייף וואס דו ביסט, דו האסט זי מיסהענדלט ווייל דו האסט געמוזט געפעלן פאר פיפע, יעצט וואס זאגט פיפע צו דיר? אז דו ביסט א פערד. יעצט האב איך געזאגט פאר די קרית יואל'ע חברה איך קען אויפפיקן יעדן טאג רבי אהרנ'ן אבער כ'האב א פראבלעם ווייל איך קען נישט נאכשרייען נאך פרויען, קודם כל ווייל ס'איז נישט מיין פארטעי נאכצושרייען נאך פרויען, און צווייטנס כ'האב נישט קיין עקספיריענס אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, און דריטנס איך האלט נישט אז די קידושין איז נישט קיין קידושין, קודם כל איז דא קידושין דאורייתא בסך הכל זאגט די גמרא אז רב האט געשלאגן מלקות ווער עס האט מיט אים געוואוינט אן א קידושין ווייל ס'זאל נישט אויסזען בנות ישראל זאלן זיין הפקר. אבער זיי זענען אהיים געגאנגען, צו זיי האבן חתונה געהאט צו נישט, מיט געהעריגע איידעם, איז דא אז זיי האבן זיך מייחד געווען און זיי האבן געוואוינט, און אפילו די שכנים וואס זיי זעען אז מען דרייט זיך אריין און ארויס זאגט ר' משה הייסט עס אז די איידעם האבן עס געזען, ר' משה וויל אפילו זאגן אפילו די גוים זעען זיי אז עס איז אויך אן ענין פון עדות, אונז האבן מיר נישט אזא גרויסן פראבלעם אז זיי וואוינען מיט זנות, האבן מיר א פראבלעם אז מען האט געוואלט נעמען א יונגערמאן, מאסרי איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט, מען האט נישט מברר געווען צו עס קומט זיך אים מיסה צו נישט, און אז איינער וויל נישט גט'ן א פרוי קומט זיך אים מיסה, מען טוט אלעס אזוי אויפן אלטן אזיאטיש מארמאראשן וועג, מען כאפט אן א אינגערמאן און מען גייט אים הרג'ענען, עס איז דא אויף די טעיפס ער זאגט פענסלעוועניע ווייל דער וואס האט עס געטון ווער ס'האט עס ארגענעזירט דער וואס ס'הייסט א סי איי דער אינפארמער ער האט געוואלט מאכן זיכער אז ס'קומט נישט צו צו די פאליס ווייל ווען ס'קומט צו צו די פאליס וואקט ער אוועק. האט ער געמאכט זיכער אז ס'קומט צו צו די fbi האבן זיי אים געזאגט מוז גיין קראס די סטעיט ליין, יעצט פארשטיי איך נישט פארוואס האט מען אים געדארפט נעמען ביז פענסלוועניע הרג'ען אין ניו דזשערסי, און וואס האסטו געוואלט טוהן מיט די באדי? וואס וואלסטו געטוהן? וואלסטו עס פארברענט? וואס וואלסטו געטוהן? ווער וואלט דיר געגלייבט אז מ'האט אים געהארגעט? ס'איז אזא מיסטערי דאס אן א שכל וויאזוי מ'ארבעט. סאו ר' אהרן, זוך דיר אן אנדערן זאל דיך אויפפיקן יעדן טאג צום דאווענען, ווייל דיין דאווענען איז אויך נישט ווערד גארנישט. איך גיי נישט מיט דיר גיין ווייל איך קען נישט נאכשרייען פרעמדע פרויען, און דו דארפסט בכלל נישט גיין דאווענען. בזמן שבית המקדש הוה קיים וואלט מען ארומגענומען דאס גאנצע שטעטל מיט בארב ווייער, מען וואלט ענק געגעבן צו עסן שעורים און ביר און דער בויך זאל ענק. אלע אויפפלאצן א הורג חבירו שלא בעדים, איך גיי זוכן אז ס'איז געווען א משה רייניצער וואס ער איז געווען דער וואס האט אין סאטמאר געטוהן די אלע זאכן געהארגעט אינגעלייט משוגע מטורף, אין קרית יואל האט מען שוין געהארגעט צענליגע, ס'איז א עיר שכולה רוצחים, כ'האב עקסטערע מזל אז איך בין געווען בלינד ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה מיט סאטמאר, איך האב געהאלטן זיי זענען ערליכע מענטשן, מ'עט נאר גיין ביז א סערטען ליין, קיינער וועט נישט איבערקראסן די באונדעריס, נאכדעם האבן זיי גענומען איינעם זאל מיך שיסן און איינער זאל מיך גיסן בליטש. אבער דעמאלט איז שוין געווען אינמיטן די מלחמה, דער איז נאו טורנינג בעק דען, ווען נישט שיסט דיך דער סאלדאט וואס איז אונטער דיר, באט איים דזשאסט סעינג, אונז האמיר דאס געגלייבט, דאס האט דער דברי יואל געהארעוועט פערציג יאר, ס'איז אנבעליוועבל, ער זאל אויפשטעלן א שטאט פון רוצחים, און דער גרויסער אבי אבות המוסרים משה שייגעץ טעראריסט איז דא יעצט א פיקטשער מיט אים אין אלע בלאגס, ווי קומסטו צו רעדן מיט אים, ער איז דאך א נאראוני, דאס איז א משפחה, טאמער דאס איז פון די. פון די לעבאוויטשעס איז דאס א משפחה אז ממש אזוי ווי דער איד האט געזאגט איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלער און וועם ער האט גענומען ווי די רשעים וואס ער האט איבערגעלאזט דאס איז דאך נאך ארגער ווי די וועם ער האט גענומען שטעל דיר פאר גענומען האט ער די גרעסטע צדיקים דעם בעלזער רבינ'ס צען קינדער דעם ברך משה'ס קינדער און דארטן דעם קלויזענבורגער'ס קינדער און דעם גערער רבינ'ס קינדער און איבערגעלאזט האט ער אונז קוק וואס ער האט אונז איבערגעלאזט. וואט א מעס! אן עמערדזשענסי וואס איז אריינגעקומען מיטוואך. אסאך רבנים האבן מיך געקאלט און זיי האבן מיך געטשעפעט, העהה זעהסט ס'איז ארויס א חרם קעגן דיר ווייל ביסט א צופידלטע בריה. וויאזוי בין איך א צופידלטע בריה איז מיר יענער מסביר זייער פשוט, קוק אהער, דו גייסט זאגן אז סאטמאר וואס אונז הייס מיר די וואס אונז טוה מיר ווי מ'זאגט זיך שלאגן פאר יעדע פירצה היינט אונז גיימיר ארויפגיין אויפן אינטערנעט, אר יו אוט אוו יור מיינד? אה דאס אדער ווילסטו שפילן משוגע פארן עולם אדער יו סטופיד. בקיצור, און איך האב זיי נישט געהאט וואס צו ענטפערן. קען זיין זיי זענען גערעכט, נאר אין דער איד איז אזוי געשטאנען אז מען גייט נעמען סאטמאר אויפן אינטערנעט. בקיצור, היינט ס'איז מיטוואך ס'איז ארויסגעקומען דער איד, און ס'שטייט טאקע אזוי אין די רבנים קאלן מיך אפ וואסערע חוצפה דאס איז אז סאטמאר קען טוהן אזא זאך. זאג איך הער אויס, יו קריעיטעד די מאנסטער? יו טעיק קעיר אוו די מאנסטער. עטס האטס אריין געברענגט אזא שוואכן רב ווי זאלי און משה פירט אים, שוין, יו טאט איט וואז פאן דען, וואס? זאג, פרעג איך די רבנים, זאג, און מען האט ארויס געגעבן די חתימות אויף נחום ראזענבערג, האסטעך ענדזשויט, הא? מען טוט אויף פארן אייבישטענס וועגן, וואס? האב איך זיי געזאגט, נאו, טעיק קער אוו איט. זאגן די רבנים, ניין, איר דארפט נעמען קער פון דעם, איר דארפט אייך גיין שלאגן. זאג איך אים, וואס עפעס איך? איך האלט נישט אז דער אינטערנעט איז די גרעסטע פראבלעם. לאנג ביפאר אונז האבן מיר נאך געהאט אינטערנעט האט מען שוין מאלעסטעט יונגלעך און מיידלעך. דעם פאפער רב'ס אייניקל וואס האט זיך יעצט אווערדראגט, דאס האט גארנישט צו טון מיטן אינטערנעט, דאס איז ווייל מ'האט נישט געגעבן קיין חינוך און מ'האט מאלעסטעט און מ'האט געמאכט א שווייג פון יעדע זאך, און עט די ענד אוו די דעי קומט אלעס יעצט צוריק מיט אינטרעסט. זאג איך די רבנים פארוואס גייט עטץ ענק נישט שלאגן? אה איר מוזט פארשטיין איך האב א שול און איר מוזט פארשטיין זיי קענען מיר וויי טוהן, אזוי ווי די מעשה משה רבינו ער גייט מיט די אייבערשטער זאגט אים נעם די זיבעציג זקנים און ער נעמט זיך וואקן אראפ, לאמיר זאגן אזוי ווי פיפט עוועניו צו פרעה'ס הויז לאמיר זאגן ווי פיפט עוועניו און ער הייבט אן ביי די הונדערטסטע גאס און וואקט ביי ניינציג האט שוין געפעלט א בארד, ביי אכציג ווען ער איז אנגעקומען ביי די דרייסיגסטע גאס איז ער שוין געווען נאר ער מיט אהרן אליין. איך אזא פנים האבן רבנים און אזא פנים האבן זיי אלץ געהאט, זיי האבן אלץ זיך גערעכנט מיט וואס וועט דער עולם זאגן אויף מיר, ליסען ווילסט טרייען צופרידן שטעלן קענסטו צופרידן שטעלן אכט ביליאן מענטשן, קען מען דאס טון? שטייט לעשות כרצון איש ואיש איז ארויסגעגאנגען א בת קול און געזאגט רשע בן רשע דאס קען נאר דער אייבישטער, סא זאג איך יעדן איינעם, צופרידן שטעל דעם אייבערשטן און זיין תורה און דעטס איט, האב יעדן אין בוידעם און מענטשן קאלן אפ הרב נחום ס'איז טאקע אמת ווי דידנט בעליוו האבן נישט געגלייבט יא מ'האט אריינגעפירט סאטמאר אויפן אינטערנעט יעצט חיים דוד כץ ביי שלש סעודות תורה האט אויך גערעדט דערפון האט מוחה געווען אבער ס'איז דא א מעשה פון הייליגן סאנזער רב עפעס א גרויסער גביר איז געבליבן זונטאג לערנען אין סאנז פרעגט אים דער סאנזער רב וואס איז געשען זאגט ער כ'האב געזען דער רבי האט אזוי גערעדט פון התמדת התורה און ס'איז שוין עלול איך וויל מיך זעצן לערנען, האט ער געזאגט, ניין, דאס איז נישט פאר דיר די תורה, די תורה איז פאר תלמידי חכמים, דו ביסט אן עושר, גיי אהיים, מאך געלט און טייל צדקה. איז די זעלבע דא אויך. פאר וועם האט מען געזאגט דאס אז ס'טאר נישט זיין קיין אינטערנעט? איז אזוי, מען האט גראד אריין געלייגט געוויסע עקזעמפשענס, ישיבות, תלמוד תורה'ס, און איינער וואס ער ברויך עס האבן, אזוי ווי עס איז געווען אמאל א שיכור, א שיכור האט געמאכט א שבועה ער וועט מער קיינמאל נישט טרינקען, זאגט ער א חוץ שבת, חוץ יום טוב, חוץ ביי קידוש, און חוץ. ווען איך ברויך און חוץ ווען איך מוז, דעטס איט. איז ווען עט ער דעמאלטס נישט טרינקען? ער האט ווייטער די זעלבע זאך, די זעלבע האמיר דא אויכעט געטוהן, אונז האמיר זיך גוט משוגע געמאכט, האמיר געמאכט תקנות, מען הייסט יעדן איינעם קומסט איינשרייבן די קינדער מוזטו ברענגען א צעטל פון משה'ן אז דו האסט אלעס כשר, און דאס קאסט אויכעט געלט, נישט ער געט עס נישט אומזינסט, און משה פרידמאן מעג עס האבן, יעצט פאר וועם האט ער עס געמאכט? איך פארשטיי נישט. אויב קיינער האט עס נישט איז פאר וועם האט ער געמאכט דעם אינטערנעט? און ער רעדט אונז איין ווייל די רבי האט געוואלט מען זאל מודיע זיין פאר די אומות, דער אינטערנעט איז פאר אונז נישט פאר די אומות, דו ווילסט ארויף גיין מודיע זיין די אומות אזוי ווי אונז מאכמיר אויף יוטוב אז די גאנצע וועלט וואטשט עס יא אבער דאס איז נישט פאר היימישע מענטשן האט נישט קיין שום ענין אויף ארויף צו גיין אויפן אינטערנעט נאר וואס לבבתיני באחת מעיניך, זאגט דער מדרש, ווען עטס זענט זיך געשטאנען אויף בארג סיני, האט עטס שוין געקוקט מיט איין אויג אויפן עגל, שוין געקוקט ווי וועל איך קענען מאכן דא געלט, ווי אזוי וועל איך רעסטריקטן יעדן אז איך זאל קענען דא אריין באקומען אביסל רעוועניו, און דאס איז. וואס משה האט געטון, ער האט געוואוסט, ער איז געגאנגען אסר'ן ווייל ער זאל עס קענען זיין דער איינציגער וואס זאל עס האבן, ער האט געוואוסט וואס ער וויל, די רשעים דארפסטו נישט אויסרעכענען, אונז זעמער סאוט סטריט בויז, אונז קען מיר די ביזנעס. פון דעם פון די ערשטע מינוט אן, ס'איז געווען די אסיפה קעגן די טעכנעלאגיע, בין איך געשטאנען אינדרויסן, פראטעסטירט מיט הונדערט מענטשן און געזאגט, לאנג ביפאר די אינטערנעט האבן שוין מלמדים מאלעסטעט אונזערע קינדער אין חדר און אין ישיבה און אין די מקווה'ס, און אונזערע מיידלעך אין די מיידל סקולס. און דער אמת איז, ס'איז א חסד השם אז ס'איז דא טעכנעלאגיע, ווייסט פארוואס? רוב רבנים האבן נישט פון וואס צו רעדן. זענען דאך געפיסטע עם הארצים זיי לערנען נישט ולא קרא ולא שנה, די מעשה'ס וואס זיי האבן פארציילט די אויסגעדראשענע דאס איז דאך שוין אויסגעדראשן, א מזל יעצט קען יעדער זאגן עולם מען דארף תשובה טוהן, אינטערנעט, אונטערוועש, אונטערהויזן, הייבטס נישט אן רבותי, סטאפ די נאנסענס. סא יעצט לאמיר זעהן וואסערע כח די רבנים האבן, זיי האבן דאך נישט קיין כח, אז ס'איז געקומען אַכט און דרײַסיק רבנים זיי האבן מיך ארויסגעווארפן פון כלל ישראל און איך אפערעיט ברוך השם און איך בין סוקסעספול? נו, וויאזוי וועט עטץ ארויסווארפן משה מיטן איד? וויאזוי וועט עטץ אים ארויסווארפן? ער איז א פאוערפול בעם, אים קענסטו נישט אוועק מאכן מיט איין פיס ווייל ער קען דיך מסר'ן אויך, ער האט דאך נישט קיין פראבלעם און ווען נישט איז דער דינגען לעיזער קעסטמאן אויך זיין חבר און ער קען דיך שיסן אויך, סאו האו אר יו גאנא אווערקאם דיס פארט? דא האט עטץ א סיריעס סיריעס פראבלעם, יו אר נאט גאוינג עניפלעיס. איז אזוי ווי איך זאג אייביג, אונז דארף מען מאכן איינס פון צוויי וועגן, אדער מעג יעדער טון אלע עבירות שבתורה, די תורה האט זיך געענדיגט, כ'ווייס פון דער סיגוטער האט איבערגענומען סאטמאר האט ער געזאגט עד כאן, אמאל זענען געגאנגען די פריי אין ארץ ישראל מיט רב גורן זענען געפארן אויפן בארג סיני מיט א ספר תורה, זיי האבן צוריקגעטראגן דעם אייבערשטן די תורה, זיי האבן געזאגט ס'איז געווען זייער גוט אבער יעצט מ'לאזן עס דיר אליינס האלטן, איז אדער האט מען דאס מחליט זיין, אדער קען יעדער טון וואס ער וויל, קיינער קען יענעם נישט באצווינגען און זאגן טו אזוי טו אזוי און אהער מיט אהין, און דאס איז מסתם געווען די ריזען פארוואס דאס מיידל פייגא גרינוואלד האט זיך גענומען דאס לעבן, די טאטע מסתם א משוגענער מחמיר זייער א שטרענגער א משוגענער, די מאמע פון די צווייטע זייט אויך, און זיי האבן געצווינגען, דאס מיידל האט געוואלט פארשטיין, מען האט איר נישט געגעבן אן עקספלענעישאן, מען האט איר ארויסגעווארפן און זי איז זיך געגאנגען, זי האט געזאגט איך גיי. דארפסט מיך נישט ווארפן איך גיי, און איך גיי נישט אפפוסטעווען א גאנץ לעבן מיט דראגס און אביסל זנות און סעקס ביי די ביעטש, נע איך ברויך עס נישט. די צוויי און צוואַנציק יאר. איז געווען פיין די יונגע יארן, יעצט איף יו העוו טו סעטל דאון איי סעטל דאון אין קבר, און מען האט נאך געגעבן דאס בעסטע פלאץ אין פאפא שטעטל, לעבן דעם אוהל און לעבן איר באבע, יעצט דארף מען זען די אהרונים זאלן אויך ארויפגיין אויפן אינטערנעט. היינט אז דו ביסט מוחה פאר א רב לאכט ער אין פנים, מען זאגט אהרן'ס שחיטה איז טרייף ער לאכט ער אין פנים, ס'איז געווען יעצט א מורא'דיגער אומגליק, ס'איז געקומען פון די רבנות צו באקוקן א בית השחיטה דא אין אמעריקע ווייל דארט איז דא זייער גוטע פלייש, איז וואס מיינט עטס ס'איז געווען? יו וואודענט בעליוו איט, ס'האבן געקומען א צוות פון דריי. פרעגט אים דער בעל מכשיר, איך וויל נישט זאגן ווער דאס איז, ווייל מען טאר דאס נאך נישט וויסן, פרעגט ער דעם בעל מכשיר, פרעגט פארוואס איז דא דריי, זאגט ער, איינער פארשטייט נאר צו חלפים, איינער פארשטייט צו דעם סיסטעם פון די שחיטה, און איינער פארשטייט צו די בהמות. זאגט ער, אה, ביי אונז איז אויך אזוי, יא, ביי אונז איז אויך דא. אה, א ליגענער. עניוועי, זיי האבן געקוקט וויאזוי דער עולם איז בודק די חלפים, זיי האבן געקוקט וויאזוי זיי שעכטן, און זיי האבן געזאגט, קיין איינער פון די שוחטים דא וואלט נישט געפעסט ביי אונז. דאס איז די רבנות, דאס איז די ימח שמו וזכרו, אז קיין איינער וואלט נישט געפעסט ביי אונז, איר האט נישט קיין געהער גע'שחט'ן אומן מעשה אומן, שוין, דעטס איט, ווייסטעט שוין ווי מ'האלט רבותי, מ'האלט טיף טיף טיעף אין דר'ערד, און אויסער דעם וואס אהרן האט א בית השחיטה וואס די גאווערמענט פאנדעט ווייל מ'געט ארבעט פאר מענטשן, קאסט עס נאך טייערער פאר צוואנציג דרייסיג צענט פער פאונד, דא זעמער. אזוי, דאס איז געווארן פון כלל ישראל. כ'האב געוואלט צולייגן נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס איז יעצט אריינגעקומען ניי, עס איז מורא'דיג, ס'איז מיינד באגלינג. מענטשן פלעגן זאגן, נחום ראזנבערג סתם א משוגענער, סאו וואס, יענער שטופט אריין אין תחת פאר יענעם, וואטס די ביג דיל, פישט אריין אין אים, הו קעירס? די עיקר איז, אונז האמיר נישט קיין דראגס, אונז האמיר נישט קיין מורדער קעיסעס, פארשטייסט? סאו בקיצור, נעמט מען א קינד און מ'הארגעט אים אפ, הו קעירס? סאו יעצט האט געסורפעסט זייער זייער א שוידערליכע מעשה. ס'איז דא עפעס א יונגערמאן וואס ער וויל נישט געבן א גט, זענען געגאנגען צוויי מענטשן עסקנים און זיי האבן געהייערט א מענטש פון קרית יואל, די פרשה איז א קרית יואל'ער פרשה, זיי האבן אים געהייערט און מ'האט געהאט אפגעשמועסט מ'געט אים פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער און מ'עט היידזשעקן דעם יונגערמאן אויף. פענסלעוועניע, און נאכדעם דארטן וועט מען אים הרג'נען, יא איטס נאו דזשאוק, ווייל דעמאלטס ווערט דאך די פרוי פריי, שטעל דיר פאר ווען מען הרג'עט איר מאן, האו וואלד שי פיל אבאוט אז זי איז געווארן פריי, אנבעליוועבל, און ס'איז געווען אפגעשמועסט פונקטליך וויאזוי מ'וועט אים טראגן, מ'וועט אים כאפן, מ'וועט אים הרג'נען, אבער ביי אונז געשעט נישט קיין הריגות, אוודאי נישט, און לעזער קעסטן וואלט מען רייך געווארן, נישט פון הריגות און פון גניבות, עניוועי. און אזוי די אלע. קוק אריין, שלעזינגער זיצט אין דזשעיל, פארוואס זיצט ער אין דזשעיל? ווייל די אייגענע משפחה האט אויף אים געמייסערט וואס ער האט אלץ געטוהן. עניוועי, דער אינגערמאן אבער פון קרית יואל, מ'זאגט נישט זיין נאמען ווייל ס'קען זיין יענע צרות, זאגט מען נישט ווער דאס איז, מ'האלט עס פאר א סוד, ס'איז א סיקרעט, און דער אינגערמאן איז געווארן אן אינפארמער, פאר די עף בי איי ווייל ס'האט אים מורא'דיג וויי געטון ס'האט געשען אזא זאך אין די אידישע סירקלס איז ער געווארן אן אינפארמער פאר די עף בי איי און ער האט זיי פארציילט אלעס און זיי האבן מיט געארבעט מיט אים און ער האט מיט געארבעט מיט די אינגעלייט און מען האט אים געברענגט געלט ס'האט שוין געהייסן אט אט מ'גייט אויפפיקן דעם אינגערמאן און מען גייט אים טראגן צו די שחיטה דעמאלטס ווען מען האט געדארפט געבן די לעצטע צוואנציג אלפים האט זיך אנגעריקט דארטן די עף בי איי און מען האט ביידע אינגעלייט איינגעזעצט אין דזשעיל און ס'ווארט אויף זיי לאורך ימים, אסאך אסאך יאר. און דאס וויל איך ענק מסביר זיין, רבותי, דאס איז נישט היינט געשען, ביי אונז האט מען געהארגעט און גערצח'נט וועמען מען האט געוואלט, מען האט מיט יעדן געטון וואס מען האט געוואלט, מען האט אראפגעווארפן דעם מלמד ר' שמחה אלתר און ער איז געהארגעט געווארן וועגן אן אינשורענס א עי קעי פאליסי, מען האט אזויפיל מענטשן געהארגעט פאר עי קעי פאליסיס, מען האט געטון דא ממש וואס מען האט געוואלט. ס'איז געווען דא איינער וואס האט מאלעסטעד קינדער און יענער האט געוואלט קומען פאראויס, קודם דער וואס האט מיטגעארבעט מיט יענעם א משפחה האט מען אים איינגעזעצט אווערנייט, ער האט שוין געזען אז דא ס'עט זיך אים נישט לוינען דאס געשעפט האט ער זיך ארויסגעלאזט. אונז הארגעט מען נישט, אונז זעמער פונקט ווי די מאפיע ככל הגוים בית ישראל, דער חילוק איז נאר אז ביי אונז אז איינער ווייסט עפעס זאגט ער גארנישט ווייל ער האט מורא פאר זיין לעבן אדער פאר. שידוכים אדער ער זאל קענען דאווענען מיט זאליקאן אדער מיט ארויניקאן אין איין שול. די מעשה איז ממש איטס מיינד באגלינג אז אזא סטארי האט געקענט געשען אין קרית יואל. און כ'וואלט געוואלט פארשטיין וויאזוי וואלט די פרוי געפילט אז זי איז פטור געווארן פון איר מאן ווייל מ'האט אים געהארגעט און ער זיצט אין קבר און דאס איז דער אינגערמאן וואס האט פאר איר געארבעט אזויפיל יארן ביז מ'האט זיך צוקריגט און זיי האבן געהאט קינדערלעך אינאיינעם. און אייניקלעך ס'עט זיך ציען א חוט של חסד ביז משיח קומט. סאו, איר הערט וואס גייט פאר ביי אונז אין קאמיוניטי? כ'וויל איר זאלט עס וויסן. יעצט, ווער זענען די אינגעלייט? איינער הייסט שמעון לעבאוויטש, דער צווייטער הייסט אהרן גאלדבערג. דעי האבן געדארפט מאכן מ'זאל אים הרג'נען דעם אינגערמאן. ווער ס'האט מיטגעארבעט מיט די עף בי איי, דאס זאגן זיי נישט ווייל יענער איז דאך איינגעשטעלט מיטן לעבן. קיצור זיי האבן אים שוין געגעבן פֿינף און פֿופֿציק טויזענט דאלער ווען ער געט עס דאס ווייבל וואלט ער דאך קלוגער געטוהן וואלט זי דאך נישט געוואלט א גט דאס האט געארבעט די עף בי איי מיט די ען וויי פי די אינאיינעם יעצט זענען זיי ביידע אין קאסטעדי יעצט דרויער די ראבאוואוואויער יע יקראו לבאוואוואוואוואוואוואוין און בית גיי שיק דארט אראפ אפאר מענטשען זאלן זיי אינטערהאלטן דרויער יעצט די אסיסטענט עף בי איי דירעקטער זאגט אזוי עז איף די פלען טו קידנעפ די וויקטעם ענד פארס הים טו דיווארס היז ווייף.

דאס האלט אן פון אוגוסט די ניינט, שטעלט אייך פאר, אוגוסט, סעפטעמבער. ס'איז פונקט א חודש. איז שטעל דיר פאר וויאזוי וואלטן זיי צוגעגאנגען צו ראש השנה. יעצט ס'איז אויך דא נאך זייער א וויכטיגע מעשה וואס מען דארף וויסן. ס'איז דא א געוועזענער פאליס וואס ער האט געהייסן דזשעיקאב סאבאך. דאס זעט אויס ער איז א ספרדישער. און ער איז געווען א פארמער ניו יארק סיטי פאליס אפיסער, מען האט אים היינט געגעבן דריי יאר אין פריזן ווייל מען האט קאמפלעינט אויף אים אז ער פלעגט טאטשן יונגלעך און קליינע מיידלעך, ס'איז געווען דריי יאר קאמפלעינטס, א מיידל האט געזאגט פון ווען זי איז געווען צען האט ער איר נישט אויפגעהערט צו פאטשקענען. יעצט טאמפסאן האט זיך געמוזט שוין צושטעלן, פארשטייסט, ער מוז דאך עפעס געבן פאר אונז אויכעט, פאר א הונט א ביינדל, און ער האט נישט געקענט דא פארדרייען גארנישט, און ער האט נישט געקענט מען זאל אפקויפן די וויטנעסעס, ס'האט גארנישט געארבעט. קיצור ער איז פֿיר און דרײַסיק יאר, ער וואוינט אין מידוואד אין ברוקלין, סא דריי יאר דארף מידוואד נישט מורא האבן אז ער וועט מאלעסטן קינדער, מען דארף נאר זעהן אז דער אור יקרא לו בעין און בית זאל אים אויך צושטעלן אזא מחזורים אויף ראש השנה.

האט מודה געווען אויף א טעלעפאן קאנווערסעישאן און ער האט געבעטן מען זאל אים מוחל זיין, ממילא האט מען געוויסט אז ס'איז אלעס אמת. סאו נאכאמאל רבותי, ס'גייט אונז נאכנישט אזוי גוט ווי מ'וואלט געוואלט ס'זאל גיין, אבער ס'גייט אונז נישט אזוי שלעכט שוין אויך נישט ברוך השם, און יעדער זאל זיך האלטן די הענט ביי זיך. יעצט ווען איך בין אריין אין די מלחמה האב איך געוויסט אז זיי וועלן מיך וועלן הרג'נען אויך, איך קען זיי, זיי האבן מיך געוואלט איבערפארן מיט א קאר, זיי האבן געשאסן מיט א בולעט, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען א בי-בי גאן צו א געהעריגע גאן, איך ווייס נישט, איך ווייס אזויפיל ס'האט געמיסט די ברעין מיט א פרעקשן מיט עפעס, זיי האבן מיך געגאסן בליטש אין די אויגן, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז פארגעגאנגען, דעם וויאזוי צו פירן די מלחמה האט מיר דער האט מיר געגעבן סייעתא דשמיא, און איך האב געוואטשט נישט אריבער צו גיין ווי מען זאגט צו דעם שונא'ס טעריטארי, און אין די זעלבע צייט האט מיר דער אייבישטער געגעבן א געוואלדיגע סייעתא דשמיא, ווייל ווען נישט דאס וואלט געווען וואלט איך שוין געווען היינט אדער טויט אדער חלילה איך וויל נישט זאגן בלינד אדער איך ווייס נישט וואס. דאס זענען די סאטמארער אזיאטישע רוצחים.

נישט ער דענקט מיך באשטראפן זאלט איר וויסן עטץ קענטס אייך שוין אנגרייטן די סטרייפס די קליידער מיט די סטרייפס מיט די געלע מגן דוד'ס ווייל ס'האלט שוין זייער נאנט ס'איז שוין געקומען די ענדע פון די אלע רישות וואס מ'האט דא אפגעטון. עניוועי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט גייען מיר אריין צו א געהעריגן שיעור פון אלע זאכן וואס מ'דארף רעדן, בפרט נאך יעצט אז ס'הייבט זיך אן די חדרים מיט די סקולס און אזוי ווייטער. די סדרה פון שופטים וויינט פאר זיך, דער אייבערשטער זאגט אן שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, זאלסט שטעלן שופטים, אונז שטעל מיר אויך שופטים, דזשאדזש בראש, מיט דעם מיט יענעם, יעדער גייט אין קאורט, ס'טוט זיך דא א קאורט געגייעכטס לייק דער איז נאו טאמאראו, ס'איז ממש א שאנדע, און די ארוינים שרייען אז די זאלוינים גייען, די זאלוינים שרייען אז די ארוינים גייען, יעדער לייגט כאדם תולה קללותיו בחבירו, ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל. די סדרה איז א ווייעדיגע סדרה. יעצט רש י זאגט כדאי הי ס'איז ווערד מיני דיינים כשרים להשיבם על אדמתם דאס וועט אים צוריק ברענגען אויף ארץ ישראל. עניוועי, ס'איז א ביטער אומגליק. קודם וויל איך אנהייבן די וואך פותח'ן בכבוד המת. ס'דא דא א מיידל, פאפער רעבן'ס אן אייניקל, זי האט געהייסן פייגא גרינוואלד, יעצט הייסט זי. פייגע בת הרב פנחס גרינוואלד רב הקהילה במאנסי, ביג דיעל. כ'וויל אביסל רעדן פון די ביטערע טראגעדיע די וואך, אליינס איז שוין געווען נאך איינע אויך, און נאך איינע, און נאך צוויי דריי וואכן צוריק איז געווען א מיידל וואס האט געזאגט איר טאטן זי גייט זיך נעמען דאס לעבן, האט ער געזאגט כ'האב נישט קיין מורא ווייל אז דער אייבערשטער וועט וועלן וועסט לעבן, איז ארויפגעגאנגען אויף א דאך מאכן זיכער אז אפילו דער אייבערשטער זאל נישט קענען חלילה חס ושלום מאכן אז זי זאל בלייבן לעבן, איז ארויף אויף א זעכצן. שטאקעדיגן בילדינג, זי איז אראפגעפאלן, זי האט אראפגעשפרונגען און זי האט געכאפט, זי האט געלענדעד אויף די געיט פון די הויז, זי האט זיך אפגעריסן א פיס און זי איז געבליבן מיט א פיס ווייניגער, און זי לעבט, און זי איז אין מאנסי איז זי אין א ריהעביליטעישן האום, ס'איז געווען יעצט א סטארי, א מורא'דיגע סטארי, א יונגערמאן האט חתונה געמאכט א טאכטער, און אינמיטן די שמחה ער איז געווען העפי, אלעס האט צאמגעפאלן און געשטארבן, הצלה איז געקומען, זיי האבן געארבעט אויף אים זייער א לאנגע צייט. זיי האבן אים ריווייווד די הארט און זיי האבן אים אריינגעפירט אין שפיטאל אויף אזוי פיל אז מען זאל נישט מוזן צושטערן די מצוה טאנץ פון די כלה. רבותי זענט אונז זעמיר טיף אין די ערד און אונז וויל מיר עס נישט גלייבן און אונז וויל מיר עס נישט פארשטיין און דאס איז א מורא'דיגער חורבן. יעצט דער אלטער אזיאטישע מארמאראשער וועג איז געווען אזוי, קודם כל איז אזוי, דער פאפא רב האט נישט געהאט קיין קינדער בכלל, ס'איז שקר די גאנצע מעשה, אזוי איז דאך געווען די דער סיסטעם, און נאכדעם איז געווען אזוי, דער איד ביי די חתונה איז נישט צוזאם געפאלן, ס'האט זיך אויסגעגליטשט אויף א אראנדזש שאלעכץ. זיי האבן אריינגעטראגן אין שפיטאל און אלעס איז גוט. דאס מיידל וואס האט קאמיט סועסייד און זי איז געבליבן לעבן מיט איין פיס איז אויך נישט געווען אמת. דאס איז נחום ראזנבערג'ס אילוזשענס. דאס איז אונזער פארשאלטענע קאמיוניטי. סטארט טו פעיס ריאליטי. ווי ניד העלפ. כ'האב יעצט, ס'איז געראדע אינטערעסאנט, פאריגע וואך האב איך גערעדט וועגן נארקאטיקס, האט מיך איינער אנגעקאלט, מיט א נאמבער ווי מען קען באקומען אלע בוקס פאר סקולס אומזינסט וואס די גאווערמענט פרינט, און ס'רעדט דארטן פון יעדע מין פארשידענע דראג וואס ס'איז דא, איך האלט, כ'האב עס געזאגט פאריגע וואך אויכעט, פאר ס'איז געווען דער אומגליק וואס דאס מיידל פייגא גרינוואלד האט זיך געהארגעט, האב איך געזאגט, רבותי, איין זאך איז פונקט אזוי וויכטיג ווי ס'איז צו לערנען מיט די קינדער שמע ישראל אין חדר און ואהבת ביז ובשעריך און למען ירבו, דארף מען געבן א שיעור יעדן אינדערפרי וועגן דראגס. סעקשול אביוז פארשטייט זיך און דראגס אויכעט, איך זאג דאס שוין יארן, און וויאזוי זאל א קינד וויסן ווען ער ווערט פארכאפט מיט א שלעכטן חבר וואס ער געט אים דראגס? יעצט איך וויל ענק זאגן די מענטשן הייבן אן צו זאגן אויף די וואטסעפפס אז דער טאטע איז געווען אזוי וואויל צו איר, ער האט זי אזוי מקרב געווען, ער האט זי אזוי ליב געהאט, באלאוני, ליגענערס, איך האב גערעדט מיט אירע קלאוסע פרענדס, אבער אזא הייקעלע זאך לייג איך נישט ארויף נאר אז איך רעד מיט די קלאוס פרענדס, דער טאטע איז א רשע א רוצח אן אכזר נישט קיין רב, ער איז א דר'ערדליגער און ער איז א טשיילד אביוזער, נישט ער האט זי אביוזט סעקשועלי, ער האט זי ארויסגעווארפן פון שטוב אינאיינעם מיט די מאמע, דאס איז אלעס וואס זיי האבן דא געטון. און ס'האָבן מיר געזאָגט אַלע פֿרענדז, ווען זי איז געווען זעכצן, זי איז שוין געווען אין דער גאַס און זי איז געווען אין עפּעס אַ סקול אין, אין קאַליפֿאָרניע, וואָס דאָרטן לאָזט מען נישט אַרויס, מ'איז אָן אַ טייפּ, וואַטעווער, קען זײַן, ווײַל זי איז שוין געווען אויף דראָגס. רבותי, לאָמיר פֿעיסן רעאַליטי. זי איז נישט געשטאָרבן פֿון אַ האַרץ-אַטאַק. זי איז נישט געשטאָרבן, ווײַל זי האָט זיך אויסגעגליטשט אויף אַן אָרענדזש-שאָלעכץ און געכאַפּט אַ לאָך אין קאָפּ. זי איז געווען העווי אויף קאָקעין, פּאָפּע רבֿס אַן אייניקל. קאָקעין! יעצט מיין שאלה איז אפאר זאכן, נאמבער וואן וויאזוי לאזט עטץ דאס צו? פארוואס זאל נישט דער פארשטינקענער פאפא רב זיך אויפשטעלן, רבותי אבל אשמים אנחנו, מ'האמיר צוגעלאזט דראגס אלע יארן, און יעצט האט עס געסטרייקט ביים רב אין שטוב צו ביים רעבן אין שטוב, וויאזוי עטץ ווילטס רופן דעם פאפא בהמה חזקיה גרינוואלד, יעקב חזקיה גרינוואלד, רב, רעבע, משוגענער, רופטס אים וואס עטץ ווילטס, א צוריקגעבליבן קינד, קאל אים וואטעווער יו וואנט. פארוואס זאל ער זיך נישט אויפשטעלן ראש השנה? ער דארף זאגן ראש השנה א דרשה, פרויען געפלאצטע קליידער, געשמוצטע קליידער, צוגעדעקטע האר, קומטס מיט אפענע שייטלעך, קומטס וויאזוי עטס ווילטס, נאר זייטס נישט אויף דראגס, לויפטס נישט ארום טשיטן, אירע פרענדס געבן איר איבער אז זי איז געווען זייער א קלוג מיידל, נישט סתם, זי איז נישט געווען אזא בהמה ווי חזקיה, ניין, איר טאטע הער איך איז אויך זייער א קלוגער, דער פנחס, זייער א קלוגער, און למעשה אז ער איז זייער א קלוגער, איז זי אויך געווען קלוג, זי איז דעם אודווארעס אן אייניקל, דעם סטראזשניצערס אן אייניקל, א מחיה וואס דא טוט זיך, אלע צדיקים און גדולי עולם, און זי איז געווען זייער א פיין קינד, זי האט געהאט אסאך קשיות, אזוי ווי די קרויס מיידל, זי האט געוואלט וויסן פארוואס מ'איז צובאטענען די באטני, וואס איז שלעכט אזוי און וואס איז אהער, דעיר איז נאטינג ראנג. קליג. די טיטשערס דארפן וויסן אז זיי האבן א קליג קינד אין סקול, זאלן זיי זאגן דו פרעגסט זייער גוט, מאך איר נישט אוועק, נאכדעם גיי ארויס מיט איר צו די פרינציפעל וכדומה ענד געט האר א פערסאן דעט אנדערסטענדס און וואס ער קען דיר געבן די רייט טיים אוו דעי, און אז דו קענסט נישט, גיי צו פראפעשענעל פיפעל, ביקאוז דו קענסט נישט נעגלעקטן דעם חינוך פון די קינדער, און בכלל איך פארשטיי נישט פאפא פארוואס האט עטס זיך נישט געלערנט פון סאטמאר, סאטמאר איז דאך אן אלטע ארגענעזעישאן און זיי ווייסן וויאזוי צו הענדלען. זיי האבן געהאט די קרויס מיידל וואס האט אויך געהאט צופיל קשיות האט מען איר געשיקט צו א טערעפיסט נחמיה וועבערמאן ער האט איר נישט נאר מסביר געווען פארוואס די אויבערשטע באטן טאר נישט זיין אויפגעקנעפלט נאר פארוואס מען דארף אויפקנעפלען דעם גאנצן העמד און פארוואס מען דארף זיך אראפציען די הויזן פארן און אים לאזן אריינשטופן. פארוואס זענט עטץ נישט געגאנגען צו נחמיה וועבערמאן אונז האמיר דאך סאטמאר האט דאך א סעלושען פאר יעדע זאך ס'איז אנבעליוועבל אדער פארוואס זענטץ נישט געגאנגען צו דעם קליין משה הערש קליין אדער ס'איז געווען דא דער מנהל אין ווילימסבורג רייכמאן, זיי האבן דאך פראפעשענעלס געהאט אלע יארן, וואס האט עטץ געדארפט נעגלעקטן אזא מיידל? און פארוואס האט עטץ ענק נישט אויסגעלערנט אז פון די שווערסטע מיידלעך קומען ארויס די בעסטע מאמעס, די בעסטע טיטשערס פון כלל ישראל, די בעסטע גיידענס פאר כלל ישראל, און די זעלבע איבער פון די שווערסטע בחורים, ס'זענען געווען בחורים וואס מ'האט געשפיגן בלוט פון זיי, און ווייסט וואס זיי זענען היינט? גדולי תורה והוראה, וויאזוי האט מען דאס צוגעלאזט אזא זאך? וויאזוי האט עטס נישט גענומען צו געבן פאר דעם מיידל העלפ? דאס איז די ערשטע העלפט פון די וואכעדיגן שיעור, און יעצט זייטס מוחל גייטס צו דעם צווייטן חלק.